א גוטן ערב שבת קודש פרשת שבוע ס'דא נאר שבת נחמו דאס איז דאך מיין וואך מיין פסוק אין שמן עשרה איז דער פסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם ס'הייבט זיך אן מיט א נו"ן און ס'לאזט זיך אויס מיט אן ענדע מ אזוי ווי נחום סאו לאמיר האפן אז דער אייבערשטער טוט אונז טרייסטן און אונז זאלמיר אים קענען צוריק ווייזן אז אונז גיימער זיך פירן אזוי ווי עס דארף צו זיין נישט אזוי ווי מ'האמיר זיך אויפגעפירט ביז יעצט. יעצט איך האב שוין געמאכט א שיעור ס'דויערט בערך א שעה און א פערטל אבער ס'איז אייביג דא וואס מ'מוז צולייגן וויכטיגע זאכן סאו וויל איך רעדן דערפון. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן מ'זאל אבאכט געבן אויף די קינדער אין איכה האבן מיר געזאגט אז דער נביא קלאגט דארטן. בחורי בתולתי הולכים בשבי. זענען ארום געפארן מיט א שעווי, ס'קומט יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט, אזא צייט ווי מ'גייט אויס, ס'דא דראגס אינוואלווד, ס'דא אלע מיני שלעכטע זאכן אינוואלווד, ביי טיים יו פיניש ווייסטו אפילו נישט וואס דו האסט געטון שלעכט, מ'דארף זייער וואטשן ווי די קינדער גייען, ווי זיי גייען ארום הענגען, שבת נחמו, כ'האב גערעדט דערפון באריכות אויף קעסטל נומבער פֿינף, כ'וויל עס פשוט נישט איבער'חזר'ן. ווייל איך האף אז דער עולם פארשטייט. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען ארומגעגאנגען פון רבי יעקב האראוויץ, נישט דער מעליצער נאר דער אנדערע, דער וואס ס'האט פראדזשעקט יעס, ארומגעשריבן א טוויטער, ס'איז געשען דעם תשעה באב אז מ'האט גערעיפט א יונגל אין א בית מדרש אין בארא פארק, און די פאליס אר אוועיר אוו איט ארעדי און מ'גייט יענעם אויפפיקן. פרעגט זיך א שאלה, נחום ראזענבערג האלט דאך ענק אין איין ווארענען. כ'וויל פארשטיין, וואס איז באמת אז דער עולם נעמט עס נישט סיריעס? עטס איך הער זאגן אז יענער האט געזאגט, מ'האט אים געפרעגט דו ווייסט דען נישט ס'איז דא נחום ראזנבערג א האטליין ער האט געווארנט? זאגט ער ניין ער ווייסט באמת גארנישט ער מאכט זיך טעמיש אבער ס'איז נישט קיין חילוק פאר נישט וויסן גייט ער אויך זיצן. סאו רבותי איך וויל ענק נאכאמאל זאגן ס'קומט יעצט נאך א זייער א דעינדזשערעס שבת, שבת וואס דער אייבערשטער וויל אונז אויסלייזן נאר אונז פירמיר זיך אזוי אויף, די קינדער די יוגנט פירט זיך אזוי אויף אז ס'איז אן אומגליק. סאו לאמיר זעהן אז ס'זאל נישט מער געשעהן די אלע זאכן. יעצט איז געווען די וואך אין סאטמארע בית מדרש ביינאכט, קיינער וויל דאך נישט גיין שלאפן תשעה באב ביינאכט, זאגט איינער פארן צווייטן, ווער? נחום ראזנבערג דער שייגעץ מיט זיין מניוואלישע האטליין? ער זאל שוין אפ'פגר'ן. זאגט אים יענער איך וויל דיר עפעס פרעגן, זישע ווייס קענסטו? דער מניוול פון די שטאט. זאגט ער פארוואס טשעפעט ער נישט לעצטנס קיין קינדער? מען זאגט דאך אז ווער ס'איז פארכאפט אין דעם דער איז פיניש פאר לייף. פארוואס זעהסטו נישט ער פלעגט כאפן צען קינדער א טאג? וואס איז געשען יעצט? פארוואס ווייל נחום ראזנבערג האט א האטליין? זאגט ער איז ער דאך מער פאוערפול ווי אלע מעדיקעישאנס מיט אלע דראגס, סא שיק איהם נישט ער זאל גיין אין קבר, אונז דארפן איהם נאך האבן, ס'איז שוין געווען אן ערנסטער רב האט זיך אנגענומען, און דער אמת איז נישט נאר זישע, אלע זענען אזוי, אלע זיצן זיי היינט זייער שטיל און רואיג יעצט. אונז האמיר דא איינעם יואלי זימערמאן, אבער ס'איז נישט דער זימערמאן, ס'איז דא איינער זימערמאן א פאטעריקע וואס האט געשאסן א שווארצן, לכתחילה, איז די גאנצע אמעריקע אויפגעווען ווייל מען האט געמיינט אז זימערמאן איז גאר א איד, דערווייל איז געוואויר געווארן איז גאר א פארטא ריקא, איז עס אביסל רואיג געווארן, למעשה ער איז דורך געגאנגען דעם טרייעל און ער האט געווינען אז עס איז געווען פאר סעלף דעפענס, זיי האבן אים אפגעשאסן יענער האט אים געהאקט אין קאפ שוין אויף די פלאר און ער האט געזאגט לאמיך אפ, ער האט נישט געוואלט האט ער ארויסגענומען א גאן און אים אפגעשאסן. יעצט די טונקעלע חברה די ווילן דאס נישט הערן, די מאכן שוין רייעטס אין קאליפארניע, מאכן רייעטס אין ניו יארק, עטס מיינטס אז די סיקריקן חברה טויגן? עטס עטס זעהן וואס די חברה טויגן? ווייל דער אייבערשטער שטראפט אונז לויט ווי אונז טוהן מיר השם צלך, ער נעמט דא יעדן איינעם ער באגראבט אים אן א פארוואס, נו נו, עטס עטס זעהן ווי פיספול עטס עטס לעבן אין אמעריקע, וואטש ענד סי. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, כ'האלט אין איין מסביר זיין, מ'זאגט א טאטע קען אויסהאלטן צען קינדער, און צען קינדער קענען נישט בויען אפילו א מצבה פאר א טאטן. דאס איז דער שרול האגער המצרי. ער איז א חוטא ומחטיא את הרבים אלע יארן געווען. יעצט, ער לאזט אבער מ'זאל פון זיין טאטן מאכן פורים אין די וואכן. זיין טאטע גייט דאך אראפ אין די היסטערי, ער האט געהאט א פסל'ע מקווה. ער האט דאך אנגעזאמעלט מיליאנען פון די גרעסטע טעקס פעיערס אין ראקלענד, אבער ער האט גארנישט געטוהן פאר די קהילה, ער האט גארנישט געטוהן צו מאכן א כשר'ן בוטשער, ער האט גארנישט געטוהן צו מאכן א כשר'ע מקווה, דער מענטש איז א לאו לייף איף יו עווער סא וואן, א ריכטיגער טיפיקל מארמארישער פויער. יעצט יעצט איז געווארן א נייע זאך, מען האט אריינגעפירט דער שרול האגער האט אריינגעפירט זיין טאטן, מען גייט מאכן א גאנצע מחאה קעגן אינטערנעט, קעגן די נייע טעקנאלעדזשי, איך האב אלץ געמיינט, אז א רבי דארף לערנען תורה יראת שמים דביקות השם אהבת השם יראת השם געווארן א נייע וועלט, יעדער איז באקוועם איך לערנען קעגן טעקנאלעדזשי, ניינציג פראצענט פון היימישן עולם האט נישט קיין טעקנאלעדזשי, די בחורים וואס זענען אראפגעפארן אפגעפארן פון וועג און מיט די קענסטו שוין נישט רעדן עניוועי, און. כמעט יעדער סוחר מוז עס האבן אין זיין ביזנעס, סאו ס'איז נישט ארגער ווי א סוחר וואס האט געהאט אויף פארטי סעקאנד סטריט האט ער געהאט דארט אין זיין ביזנעס און ער האט געמוזט דורכגיין צען בתי זונות אנצוקומען דארט, ער האט זיך מוזן אויסלערנען צו וואטשן, סאו וואס האט מען דא אריינגעפירט די דריי גרעסטע רבנים ר' מאטעלע, שרול האגער וויל. זיין נאמען אויפהייבן אביסל, און מ'האט אריינגעפירט דעם קראכמעסטראכסענסטריווקער רבי'ן, וואס ער פארשטייט צו טעקנאלעדזשי, פארשטייט יעדעס יונגל פון דריי יאר, ווי קומט ער מאכן א בית דין קעגן טעקנאל, וואס ווייסט ער פון טעקנאלעדזשי? און נאכדעם האט מען גענומען דעם דריטן, דאס איז דער סקולענער. שטעל דיר פאר, דער סקולענער, סקולענער רבי איך האב צו אייך א ביטע, אזוי ווי איר האט דאך געוואוסט, און איר האט געזאגט אז דעם יונגערמאן וואס האט מכשיל געווען א מענטש ביי אייך אין מקווה, העט איר אים זאגן וועלכס קאפיטל צו זאגן ער זאל תשובה טוהן, נו אפשר לערנט איר אויס די וועלט וועלכס קאפיטל תהלים מ'זאל זאגן, אז די טעקנאלעדזשי זאל נישט מאכן קיין רושם אונזער. מען דארף דיר שטעלן א בית דין, זאגט אונז אויס דאס קאפיטל תהלים, איז ווילן מיר וויסן דאס איז ר י ג צו ש ל ז דאס קאפיטל אין תהלים, אה ס'איז נישט דא נאר הונדערט פֿופֿציק קאפיטלעך, אהא ער קען זאכן, ער קען אזאלכע קאפיטלעך וואס דוד המלך האט עס נאך אפילו נישט געזאגט, און ס'איז געגאנגען מען האט גענומען א גרויסן בית דין א משולש, ר' מאטעלע וואס ווייסט אפילו נישט וויאזוי א קאמפיוטער זעהט אויס ראחמיס טראחמיסטריווקער, פארוואס טשעפ איך אים, איך פארוואס בין איך אים פוגע בכבודו, וועל איך ענק זאגן ווייל זיין זון האט מיר געזאגט אז מיין טאטע האט געוואוסט אלע זנות וואס גייט פאר אין סקווער, נאר ער האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט ווייל ער האט געוואוינט דארט, ער האט מורא געהאט מ'וועט אים אנצינדן דאס הויז. אבער איך האב געזאגט דעמאלטס ווען איך בין ער. איי וואד מוף אוט. לאזן זנות פֿופֿציק יאר ווייל ער האט מורא זיין הויז וועט ברענען? און מ'האט אים עניוועי ארויסגעווארפן, און קוק וויאזוי ער האט מצליח געווען טויזנט מאל מער וויפיל ער האט געקלערט אין זיין לעבן. ער האט אלץ געמיינט ער וועט זיין דוד'לס אונטערווישער. דערווייל איז ער אסאך גרעסער ווי דוד'ל. גרעסער נאך נישט, אבער ער וואקסט פראפארשענעל. וועגן דעם רוף איך אים קראכס מיך טראכס מיך, כ'האב נישט קיין שום דרך ארץ צו דעם סטריווקער. נעמט מען די דריי שלושה רועי בקר און זיי האבן געשטעלט א בית. וואס דארף דער בית דין טוהן? כ'על ענק זאגן, מ'וועט אנהייבן צו שנארן געלט, די עסקנים וועט זאגן בי ענד עיטש, שרייבער הייב אן צו געבן געלט מען טוט די גרעסטע זאך פארן אייבערשטן, באלאוני! מען האט גענומען א בית דין, ווער זענען דער בית דין? איז דער ערשטער איז דאך דער יא, מוי דער גאלאנטער חזר, מכשיל געווען קינדער אין זיין מקווה. א חזר א מניוול א געלט גנב, און זיין רעבעצין זאל זיך מיען פאר אונז אלע, איז געגאנגען אין די גאס פלעגט מען איר נאכשרייען דיין מאן איז א גנב א גנב, זי קומט ארויף און זי האט אים געזאגט אזוי אדער איך אדער די דין תורות, און זי האט אים ארויס געשלעפט פון דארט, יעצט אז זי איז געשטארבען איז ער אריין געגאנגען אין א נייע זאך אין טעקנאלעדזשי, יעצט דערציילט מיר עטליכע מענטשען האבן מיר דערציילט ער איז געווען אין א באנגעלאו קאלעני און דעמאלטס איז ארויס געקומען קאר רעיסינג, און ס'איז געווען לעוועלס לעוועל וואן טו טרי פאר, פאר געווען זייער שווער, קינדער האבן זיך אנגעהויבן צו שפילן, און זיידל, באבע, נישט זיידל, באבע, דער באבע, זיין זון דער באבע, זיידע, באבע, באבע, זיידע, האט געזאגט פאר די בחור, די יונגלעך, די בחורים, הע, מיין טאטע האלט שוין ביי לעוועל פאר, דו רעדסט דא פון אויסוואורפן רבנים, געטון זנות, געטון משכב זכר, גע'גנב'עט געלט ביי דין תורות. מעוות געווען דין תורות ער האט געגעבן גיטין, מיר האט דער סופר געזאגט אז דער גאלאנטער קען נישט געבן א גט, ער קען נישט די הלכות, קיינמאל נישט געלערנט, ער האט נישט קיין שימוש דערויף, נאר איך בין דער סופר, איך קען אלעס, מיר פארלאזט מען זיך, דאס איז דער גרויסער גליק. סא ער גייט זיין איינער פון די בית דין אויף מאדערן טעקנאלעדזשי? איך האב אים אמאל געמאכט א מקווה, די מקווה וואס איז יעצט אויף יוז סטריט האב איך אים געבויעט מיט די גרויסע, מיט דעם צינור וואס איר זעהט דארט, און עס איז אלץ מיין ארבעט. ער איז געווען אויף פען סטריט דעמאלטס מען האט איבער געבויעט דאס הויז, און ער האט געשיקט דעם באבע זיידע ער זאל מיך אייביג רופן ווייל אים האט נישט געפאסט ווייל איצעלע פימפ האט נישט געלאזט, און איך האב אים אלעס געמאכט. איינמאל בין איך געווען ביי מיר אינדערהיים און איך קאל אים אפ ווייל כ'האב געוואלט עפעס זאגן ווען ס'קומט די ארבייטער צו וואס, פלוצלינג הער איך פינג! יו גאט מעיל! זאג איך אים פארן רעבן פאר דעם גאלאנטער חזר, זאג איך אים עי אנטשולדיגט מיר עפעס מיין טעלעפאן איז צובראכן, זאגט ער ניין ניין ניין ס'איז נישט דיין טעלעפאן ס'איז מיין טעלעפאן האט עפעס א קעצער א קורצשלוס, זאג איך אים די שייגעץ די רשע די דאס איז אינטערנעט, די מיינסט איך האב נישט דעם זעלבן אינטערנעט?

ס'געווען דארט א שוחט וואס האט פראבירט ארויפצושטעלן אלעס ס'זאל גיין גוט, האט ער מיר געזאגט מ'האט אים ארויסגעווארפן, מנחם מאיר האט אים ארויסגעווארפן, ס'איז טרייפה גמורה דאס גאנצע פלאץ, און ער האט נאך אריינגעשטעלט זיין זון אויכעט, זיין זון וועט קענען זאגן אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. דעם אויסווארף האט מען גענומען ער זאל זיין אויף די קאמפיוטערס די טעקנאלעדזשי. נאכדעם האט מען געכאפט דעם דריטן אויסווארף וואס איז נאך ארגער פון אלע. דער איז אזא בנימין זעבלאן א שטיל בייסעדיקער הונט. ער איז א דיין אין טאהש. ער איז א לאו לייף. איינער זאגט מיר ער איז געווען ביים דורכשמועסן וועגן אז רע מלאכטס האט ער געטראפן פופציג בוקס ביי אים אין טוילעט דארט ליינט ער עס. ס'איז געווען דארט פיקטשערס פונקטליך פונעם אותו מקום מיט אלעם. רחמנא לצלן, וויאזוי קען א מענטש קוקן אויף אזא זאך, די גמרא זאגט ס'נעמט אוועק די בושה פונעם מענטש, נעמט אוועק דעם יראת שמים, דאס איז ווען די דריי גייען יעצט פסק'ענען טעקנאלעדזשי, וואס גייען זיי פסק'ענען, מ'עט זיי פרעגן א פיקטשער פון א נאקעטע נקבה, צו מען מעג קוקן דערויף צו נישט, כ'מיין וואס גייען זיי דא פסק'ענען, יעדער פיקטשער פונעם אינטערנעט איז טרייפה, נאר וואס. די זעלבע זאך וואס איך זאג די גאנצע צייט, די רבנים פארלירן דעם עולם, דער עולם גייט וואן וועי, זיי גייען א צווייטן וועג, רבנים באקומען שוין נישט די רעוועניו וואס זיי האבן אמאל באקומען, ס'איז געווארן א פירוד א ספליט, ברוך השם, ווייל מען האט אזויפיל געהאקט אויף זיי מיט זייערע פאלשקייט, ווילן זיי דאך אבער האבן א וועג צו קאנטראלן דעם עולם, גייען זיי יעצט קאנטראלן דיינע קינדער, מען האט דיך ארויסגעווארפן, ס'איז דא א בית דין, דער בית דין וועט אונטערשרייבן, דער בית דין וועט זאגן יא, דער בית דין וועט זאגן ניין. ווען איינער וועט געבן פאר איינעם פון דעם בית דין אפאר טאלער, דעמאלטס וועט זיין אלעס יא. זאלסט קענען קוקן אויף וואסערע פיקטשער דו ווילסט, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. מאכט משוגע, א צובראכענער עולם, זיי הערן נישט קיין דברי חיזוק, זיי הערן נישט קיין דברי חיות, זיי הערן נישט וואס א תשעה באב איז און וואס א שבת נחמו איז, זיי הערן גארנישט, זיי ווילן נישט הערן וואס חמשה עשר באב איז און זיי ווילן נישט הערן וואס ערב ראש השנה איז, וואס אלול איז, זיי ווילן גארנישט הערן. איין זאך, מען האט געשטעלט א בית דין מ'זאל קענען זייערע קינדער ארויסווארפן פון אלע תלמוד תורה'ס און פון אלע חדרים. יעצט עט מען גיין ווייטער. דער מיסטער טשארלס איינס איז אויף גרויסע צרות. מען האט גע. ער אליינס האט געשטעלט א פענעל פון צען מענטשן זאל דורכקוקן די אלע קעיסעס פון דעם גרויסן פאליס דעטעקטיוו וואס ער האט יעדן איינגעזעצט פאר גארנישט. און אין די זעלבע צייט איז געווען אזויפיל קריים וואס מען האט אלעס ארויסגעלאזט אויסער ברוך מטכון, ס'איז דא נאך צענליגע און צענליגע קעיסעס, ס'איז ממש אנבעליוועבל וואסערע א קרוק ער איז געווען. און ס'קומט יעצט ארויס נאך א קעיס און נאך א קעיס. און ער פלעגט אזוי דרייען, ער פלעגט יעדן געבן חנינה, ער האט יעדן געפארדנט אזוי. יעצט ווערט דאס אלעס אינוועסטיגעיטעד, מ'איז יעצט געוואויר געווארן אז ער אליינס האט געשטעלט א פענעל, ער האט נישט געוואלט מ'זאל אריינקומען פון אוטסייד, און אין דעם פענעל, שוין זיין פענעל, האבן געכאפט אז ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געגעבן קאנטריביושן פאר אים, ממילא האט מען זיי נישט געפראסעסט. ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, און דער אמת איז, אין א וועג האבן מיר אונז אלע הנאה, ווייל סוף כל סוף, משה פרידמאן, אונז האבן מיר אים קיינמאל נישט געוועלט אז ער זאל זיין אונזער פראסעקיוטער, ער האט בעיסיקלי געפראסעקיוט יעדן איינעם דא, ביי די אידן, נישט ביי די גוים. סאו למעשה, דעם זיבן און צוואנציגסטן גייט זיין ר' שלמה אהרן'ס קעיס, ס'איז א ביטערע רחמנות וואס מ'האט געטון מיט ר' שלמה אהרן. עלא דבר האט מען אים סתם אין דער ערד געלייגט? פארוואס? ווייל משה האט געוואלט ב עט עני קאסט אז ברוך מרדכי זאל קענען ווייטער דרייוון דעם עוועלאן און מכשיל זיין קינדער איינס נאכן אנדערע. סא ברוך השם ס'גייט צו א בעסערונג, מ'האפט אז נישט נאר טשארלס היינס עט נישט געווינען די וואלן נאר מ'האפט אז עט נישט לויפן אויך נישט ווייל מ'עט אים נאך אויפפיקן אסאך פריער. ס'ממש א רשעות וואס דא איז פארגעגאנגען. עניוועי. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם אז סאיז יעצט אויך געווען א היטש הייקינג אין ארץ ישראל מהאט אויפגעפיקט א פערצן יעריג יונגעלע מהאט אים מאנס געווען מהאט אים איינגעזעצט נאכאמאל מחזק זיין דעם ענין פון נישט כאפן היטש הייקס און יעדער זאל זייער שטארק אנזאגן פאר די קינדער סקומט שבת נחמו דער עולם איז אביסל צולאזט סאו זאל מען זייער וואטשן. כ'האב ענק שוין געזאגט כ'על עס זאגן נאכאמאל בקיצור. ס'איז דא א קעמפ, ס מ'דארף זיי געבן דעם קרעדיט, ווייל ווען מ'האט מאלעסטעט דארט א קינד האבן זיי גראד גערופן די מעדזשיק נאמבער, וואס איז דאס? רבנים, הא? לצים. ניין ס'איז ניין וואן וואן, ס'איז נישט קיין רבנים, גארנישט מיט קיין רבנים. יעצט די קעמפ הייסט קעמפ דורא גאלדינג און ס'איז זייער א אלטע קעמפ, ס'איז שוין אסאך יארן אין מארקעט, אפשר פערציג פופציג יאר, זיי זענען געווען אמאל אין די קעטסקילס צו די פאוקענאוס, ס'איז אין א שטאט וואס הייסט סמיטספיעלד. אין די פאוקענאוס. בקיצור איז דא א ניינצן יעריגער קאונסלער סקימט זיך אים נעבעך גארנישט. ער הייסט בען טוירעס פון אטאווא קענעדע און ער האט געטאטשט א דרייצן יעריג אינגל און מ'האט אים איינגעזעצט. באמת סקימט זיך אים גארנישט ווייל פון וואנעט האט ער געדארפט וויסן אז מ'טאר היינט נישט טאטשן קינדער? די רבנים האבן דאך געהאט סעטן מיין האטליין און זעט אויס אז ער איז זייער אן ערליכער. עניוועי, מ'האט אים איינגעזעצט פאריגן דאנערשטאג, מ'האט אים געטראגן אין פראנט פון א דזשאדזש פרייטאג אינדערפרי, און מ'האט אים, ער איז געווען אין א קאונטי פריזן, און מ'האט אים ריליסט, צוואנציג טויזנט דאלער בעיל. די בעיל, כ'האב ענק שוין געזאגט, דאס איז נאר א נאמבער, דאס מיינט גארנישט. יעצט, ס'דא נאך א זאך, ס'דא דא דער יניב, ער איז א ארץ ישראל'דיגער, אן איזרעילי, ער ארבעט פארן דעילי נוז, ער ריפארט אלעס וואס גייט פאר אין קאורט. קיצור, דער יניב האט געהאט עפעס אינפארמעישן, ער האט עס געוואלט ליעקן, ער זאל באגראבן ר' שלמה אהרן קעלנער. ער האט געהאט עפעס א פאלשן דאקיומענט, נישט די ריכטיגע געווען אפילו, און ער האט. געוויזן יעדן ווען אונז האמיר געמאכט א גרויסן פראטעסט אז מען זאל רבי שלמה אהרן'ען פיינלי אפלאזן נאך אַכט און צוואַנציק חדשים האט ער געוויזן יעדן וואס הייסט קוק דא דאך דא עפעס אזא א דאקומענט דאס האט אים די די עי'ס אפיס געגעבן ער זאל מאכן א טומל און למעשה אבער אלן דערשאוויץ האט זיך ארויפגעכאפט אויף דעם זייער שטארק און ער האט אריינגעשריבן פארן טיימס אז מען זאל מאכן זיכער אז דאס קומט ארויס אין פאבליק. דער סוף איז געווען אז זיי האבן עס נישט אריינגעשטעלט, זאגט ער, ער גייט ארויסווארפן דעם שרייבער, הע, זאגט מען, וועסט נאך אסאך שרייבערס ארויסווארפן ביז דו העסט ענדיגן. דער אלן דערשאוויץ כאפט נישט אז ער איז נישט קיין שום באלעבאס, ביז ווילאנג ער איז געווען דארטן אין דעם גרויסן קאלעדזש איינגעשטעלט, איז ער נאך געווען עפעס א מענטש, אבער היינט איז ער דאך גארנישט, ווער רעכנט זיך מיט אים? ער זעט אז ער איז גארנישט, איז ער געגאנגען ער האט זיך יעצט אריינגעמישט דא אין א קעיס וואס כ'וועל באלד רעדן פון דעם, דאס איז די קעיס פון דעם צימערמאן, אבער קודם וועל איך רעדן דא, איז געגאנגען עדיאלע און דערשאוויץ און וואשאן און זיי האבן ארויסגעגעבן דעם צעטל אז כאילו מיסטער קעלנער איז געווען אינוואלווד מיט עקסטארשען, למעשה איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז גארנישט, ס'איז סתם א פאלשע זאך געווען. ס'האבן געטון אזויפיל פאלשע זאכן אז ס'איז שוין נישט קיין ווינדער פאר קיינעם.
בקיצור, איז געגאנגען די אלע בלאגערס און זיי האבן אריינגעשריבן אז די דעילי נוז איז געווארן א מעגאפאון פאר היינס, וואשאן און דערשאוויץ. קיצור, ס'איז געווארן א גרויסע מלחמה דא צווישן די בלאגערס און צווישן דעם יניב. יעצט זעהט מען שוין דא איז א טיפיקל טיפיקל מענטש וואס ער דרייט זיך דארט אין קאורט זיי נוצן אים פאר אלע זייערע שמוץ וואס זיי ווילן סא עניוועי ברוך השם ס'איז נישט געלונגען און אלע צייטונגען ברענגען יעצט צו לשבחו פון ר' שלמה אהרן קעלנער קיינמאל נישט געוואלט מאכן קיין עקסטארשען ס'איז ליגן די גאנצע מעשה איך קען נישט פארציילן פונקטליך וואס ס'איז געווען ווייל ס'קען זיין דורך דעם וועל איך אינטרודן אין דזשאסטיס אבער ס'וועט קומען נאך א צייט רבותי א בוק גייט מען שרייבן. אוי וואס קריים דא איז פארגעגאנגען, ס'איז אנבעליוועבל, און ס'איז ממש נישט צו גלייבן מיט וועם אונז האמיר זיך געשלאגן, אונז האמיר זיך געמיינט אונז שלאגט מען זיך דא מיט עפעס אפאר קליינע חזירים, ניין מען האט זיך געשלאגן מיטן גאנצן לאו סיסטעם, אבער ברוך השם ס'איז ארויסגעקומען, און יעצט האמיר זעהן. ווען ס'וועט קומען די טווענטי סעווען וועט מען זעהן וואס די גאווערמענט גייט טוהן, צו זיי גייען דראפן דעם קעיס צו מען גייט ארויף נעמען יעדן אויפן סטענד, סאו דאס וועט זיין נאך אויף צוויי וואכן ארום צו ווארטן געדולדיג מען זאל זעהן וואס ס'גייט פאר. יעצט וויל איך רעדן וועגן דעם קעיס פון צימערמאן, כ'האב ענק געזאגט דאס איז נישט יואלי צימערמאן, דאס איז אן אנדערע צימערמאן, דער צימערמאן איז א פארטא ריק און ער זאגט ער האט געשאסן א שווארצען וואס האט אים געהאקט דעם קאפ אויף די פלאר פאר סעלף דעפענס, יעצט דער אלן דערשאוויץ, כ'ווייס נישט צו מ'האט אים ארויסגעווארפן פון זיין סקול, צו ער האט ריטייערט, צו ער האט געזען אז מיט א דיעלן ס'דא א נייע זאך וואס דאס הייסט סעקס אביוז, מ'קען מאכן יעדן טאג א מיליאן דאלער, כ'ווייס נישט, וואטעווער העפענד איי דאנט נאו. ביי אונז האט מען געשריבן אז מ'זאל אים ארויסווארפן, ער איז א לייער נישט קיין לויער. באט עניוועי, איז דא דא דער צימערמאן, מ'האט אים געטרייעלט, יעצט נארמאל ווען מ'גייט טרייעלן א מענטש דארף עס זיין ביאנד ריזענעבל דאוט. דא איז נישט געווען, ס'איז געשען א יאר צוריק, קיינער האט נישט געהאלטן אז דאס איז נישט געווען פאר סעלף דעפענס, יעדער האט געהאלטן עס איז א קליען קאט קעיס, מען האט עס אפילו נישט געטרייעלט. אזוי ווי עס איז אבער געווען א טינקלער אינוואלווד האבן זיי אנגעהויבן צו בונטעווען, און די פרעזידענט האט זיך אויך אריינגעמישט, איז געגאנגען אין די לאו סיסטעם און מען האט אים געטרייעלט, מען האט אים געטראפן נאט גילטי און ער איז ארויס. שרייט יעצט דער. אלן דערשאוויץ, איך בין דאך דער גרויסער פראפעסאר פון הארווארד, קום זאל דער די עי קומען צו מיר אין מיין וואו איך פלעג געבן שיעורים, און מסביר זיין פארוואס דאס איז געווען ביאנד ריזענעבל דאוט, ממילא האט מען ווייעלעיטעד זיין פירסט אמענדמענט. עניוועי, מ'האט אים צוגענומען די רייט. סאו. און וואס איך וויל זאגן איז, דער אלן דערשאוויץ כאפט נישט אז ווילאנג ער איז געווען דער גאנצער גרויסער פראפעסאר האט מען ארויפגעקוקט אויף אים, היינט איז ער א דזשאוק, סאו קיינער גייט נישט שיקן דעם פ דעם די עי עי צו דיר אין סקול, די געוועזענע סקול, חוץ פון דעם, מען זעט אויפן טעלעוויזשען אויף די קליפס ווי זי ענטפערט זייער קלאר, זי האט גענומען אן אפידעיוויט. זי האט געטון אלעס, ער איז נישט אנגעכאפט סתם אזוי, וואס ער מיינט, ע ער איז שוין דער גרעסטער חכם אין די גאנצע אמעריקע, אבער דאס באדערט מיך נישט אזוי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אן אנדערע זאך, מיסטער אלן דערשאוויץ, דזשאסט ביקאוז יור מעקינג ע מינט אן מיסטער לייבאוויטש דאזענט מין דעט טשארלס היינס איז נאט קאראפטעד טרו ענד טרו.

טענק גאד עווריטינג איז קאמינג אוט. יעצט מיסטער עיב דזשארדזש וואס לויפט צו זיין יעצט די די עי האט זייער שטארק געפרעיזט אסעמבלימען דוב הייקינד וואס ער האט זייער שטארק בעלידלט אראפגעקלאפט מיסטער טשארלס היינס פאר זיינע שמוציגע וועגן וויאזוי ער האט געטוהן געפירט ברוקלין. יעצט די חברה שארפן זיך די ציין אז קען זיין אז טאמער טשארלס היינס וועט פארלירן וועט מען נאך קענען צוריקברענגען מיסטער מאנדראוויטש און מיסטער ראביי לענער. יא, ס'איז נאך גארנישט ערלעדיגט, זאלט נישט מיינען וועלן מיר זיי האנטן ביז צום לעצטן טאג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אזוי ווי זיי האבן אונז געהאנטעט, מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, און ווער ס'האט געטון האט מען אים שוין געמאכט דעם טויט, ווייל מען האט געוואלט ראטעווען דארטן א מאלעסטער, ברוך מרדכי גייט ארום און מאלעסטעט קינדער איינס נאך דאס אנדערע, האט מען אים געמאכט דעם טויט האט מען אים געמאכט, סא עניוועי, ס'איז נישט דא מער די מין זאך. אונז גיימער, אונז האמער זיך אויפגעהויבן דעם קאפ, און אונז גיימער אם ירצה השם ווייטער אן מיט די עבודת הקודש, מיט די מלחמה להשם בעמלק, און אזוי ווייטער. יעצט, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אן עמערדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור, און הערטס עס אויס ווייל ס'איז זייער וויכטיג, וויאזוי מ'זאל וואטשן די קינדער, און וויאזוי מ'זאל זיך אליינס אויפפירן ערליך שבת נחמו, און נישט זיך צו צולאזן. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן. שבת נחמו, דער אייבערשטער זאגט נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, דער אייבערשטער טרייסט אונז דאפלט, קודם ס'איז דא א ערשטע בית המקדש און ס'איז דא א צווייטער בית המקדש, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים קושי השעבוד, אין מצרים האט קושי השעבוד משלים געווען, זיי האבן געדארפט זיצן פיר הונדערט און דרייסיג יאר, און געזעסן זענען זיי נאר למעשה. צוויי הונדערט און צען. די גמרא דער קושי השעבוד האט משלים געווען, נאכדעם זאגט די גמרא די נאכט און דער טאג האט משלים געווען, ווייל מ'האט דאך געגעבן שעבוד סיי ביינאכט סיי בייטאג, על כל פנים די זעלבע דא אויכעט, אונז זעמער אין גלות סיי ביינאכט סיי בייטאג, אונז האמער א מורא'דיגן קושי השעבוד, איז במילא טרייסט אונז דער אייבערשטער אויף ביידע. זייער פיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער הייליגער בארדיטשובער רב פלעגט אלץ ממתיק זיין דינים פון כלל ישראל, ער האט אלץ געוויזן פארן רבונו של עולם ווי גוט זיין פאלק איז, זיין אידישע פאלק, א מחיה. איך בין א בארדיטשובער אייניקל, איך גיי ארויס, איך בין געווען אין מאנסי נאכמיטאג תשעה באב, דארף דארט זיין וועגן ביקור חולים, ס'איז נישט קיין חילוק, למעשה איז געווען בערך. זיבענע צייט קריג איך א טעלעפאן קאל פון מיינס א קאזין און ער זאגט מיר נחום וויאזוי פאסטו זאג איך ברוך השם זייער גוט פאסטן פאסט איך בעסער ווי עסן ביי עסן דארף איך מיך קאנטראלירן וואס איך מעג עסן וואס איך טאר נישט דאס וועט מיר מאכן מער וועיט און דאס אהער און דאס אהין איז איינע פון די שווערסטע זאכן מה שאין כן דאס נישט עסן דאך די גרינגסטע זאך מען עסט נישט עסט מען נישט ס'דא א איד אין ירושלים. א גרויסער צדיק, רבי יעקב מאיר שעכטער הייסט ער, איז אסאך מענטשן זאגן אים אפ שידוכים, מ'וויל אים נישט, כאטשיג ער איז א צדיק יסוד עולם, נישט יעדער איינער וויל יעדן, על כל פנים קומט מען אים אלץ זאגן און ער פרעגט וואס הערט זיך וועגן יענעם שידוך, מען וויל אים נישט עפעס אזוי ארויסזאגן, ענדליך זאגט מען אים ארויס יענער וויל נישט, זאגט ער אז יענער וויל נישט האב איך נישט קיין פראבלעם, דאס קענט עטץ מיר זאגן גראד, מיין פראבלעם איז נאר ווען יענער וויל יא און איך זאל יענעם דארפן וויי טון און אפזאגן. אבער אז יענער וויל מיך נישט, איך האב א כשר'ע טאפ, א כשר'ע לעפל. אז מען טאר נישט עסן איז דאך זייער גוט, אז מען מעג עסן דארף מען אנהייבן ווען איך עס, וואו איך עס, וויאזוי איך עס, דאס איז ביי יעדן די זעלבע. עניוועי, למעשה זאג איך אים, איך פאסט ברוך השם זייער גוט. זאגט ער מיר, יא יעצט איז בערך פינף צו זיבן, מען גייט דא ביי אונז אין בית מדרש אנהייבן יעצט, מנחה מיט טלית און תפילין, ער האט זיך איך האב שוין געלייגט טלית און תפילין אינדערפרי, איך האב געדאווענט געהעריג אינדערפרי, איז איך האב ענק שוין געזאגט איך נעם קיינמאל נישט קיין טשענסעס, קיינער זאל נישט נעמען קיין טשענס, קענסט נישט וויסן, דו פילסט דיך נישט גוט נאכמיטאג און ס'הייבט זיך אן א חתן, לייגסט דיך שלאפן און דו שטייסט אויף און דו האסט נישט געדאווענט, עניוועי, למעשה זאגט ער דא אין מעליץ ביי אברהם יעקב האראוויץ גייט מען יעצט דאווענען מנחה, און איך גיי יעצט דאווענען, סאו לייג איך אראפ ווייל איך וויל נישט פארשפעטיגן די מנחה, זאג איך פיין. ענד דעטס איט. אזוי ווי איך בין געווען אין מאנסי אין די געגנט גיי איך שוין, איך וויל זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס די שול, איך האב די מעליצער רעבן קיינמאל נישט געזעהן, האב איך געוואלט זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס מעליצער רעבע, איך האב דאך אים שוין געהאט אויפן האטליין זייער אסאך מאל, און ער האט שוין אפילו פאבליקלי אנאונסט אז ס'טוט אים לייד פארוואס ער האט געבעקט משה טורנער זיין קאזין. ווייל ער האט אין דזשעפערדייזד די סעיפטי פון בית מדרש. כ'מיין דו וועסט טאקע האלטן דעם חזר ביי דיר אבער די סעיפטי פון בית מדרש איז א פראבלעם. עניוועי ער האט שוין פאבליקלי אנאונסט אז ער האט געמאכט א מיסטעיק. סא כ'האב געוואלט זעהן פון דעם איד וויאזוי זעהט ער אויס. עניוועי, קום איך אריין אין שול, די ערשטע זאך איז אז דא איינער נעמט זיך שרייען דו שייגעץ! דו מנוול גיי ארויס פון דא! טאמער דו דאווענסט דא גיי איך ארויס דאווענען. סא האב איך געזעהן אז ס'איז דא משוגעים נאך אין די גאס. פיין. עניוועי, איך בין ארויס. איך האב נאר געזאגט דער אייבערשטער זאל דיר העלפן זאלסט אויף דיין אייגענע הויט שפירן וואס דאס הייסט קינדער מאלעסטער, נאכדעם וועסטו פארשטיין וואסערע א שווערע ארבעט דאס איז, און דאס פארשטיין אז ס'ליגט אין דעם גארנישט מער ווי מסירות נפש מיט בלוט. דעטס אלל. איך בין אנגעקומען צו אפאר מענטשן אויפן וועג ארויס און מ'רעדט זיך אויס, דו ביסט געוואלטיג, דו ביסט אהער, ביסט אהין. זאג איך פיין, זייער גוט, שכוח, אבער איך זע שוין אז מנחה קען איך דא נישט דאווענען. נאו פראבלעם. עניוועי, דער קדושת לוי. פלעגט מעורר זיין זכותים פאר כלל ישראל, ער האט געזאגט אמאל ערב פסח, האט ער געזאגט פאר די מענטשן מען זאל אים ברענגען א שטיקל חמץ, ער דארף וויכטיג האבן יעצט חמץ, האט יעדער געזאגט רעבע ס'שטייט דאך אין די תורה מען טאר שוין נישט פון נאכן זמן שריפת חמץ, דרייט ער זיך אויס צו די חברה און זאגט ברענגטס מיר א שטיקל פון דעם זיידן וואס מען ברענגט פון רוסלאנד, די ריכטיגע זיידן, זאגן זיי יא וויפיל וויל די רעבע? זאגט ער הונדערט מעטער, דרײַ הונדערט פיס לאנג, זאגן זיי פאר עם באלד, זיי קומען צוריק א האלבע שעה ארום און זיי זאגן רבי סקאסט אזויפיל און אזויפיל רובל א מעטער וויפיל די רבי וויל איז דא צו באקומען שווארצע סחורה נו זאגט די רבי איך ברויך עס נישט כ'האב נאר געוואלט אביסל ממתיק זיין דינים פון כלל ישראל און מעורר זיין ליבשאפט צווישן אידן און דעם אייבערשטן רבונו של עולם קוק אהער דער גוי האט געשטעלט פאליס ער האט געשטעלט דעטעקטיווס ער האט געשטעלט מיליטער. און ער זאגט מען טאר נישט האנדלען מיט די סחורה. די אידן קענען ברענגען וויפיל איך וויל, דארף נאר באצאלן דערפאר. לאידך גיסא דו האסט געשריבן אין דיין הייליגע תורה אז חמץ משש שעות ולמעלה איז אסור, און נישט דא איין שטיקל ברויט צו געפונען אין די גאנצע שטאט ביי די אידן, זעסט הייליגער באשעפער וואס א הייליג פאלק אונז זעמער. עניוועי, אזוי פלעגט ער כסדר ממתיק זיין דינים אויף כלל ישראל. כ'האב מיך געקלערט. איך וויל אויך ארויסגיין, ס'איז א תענית, מ'האט געפאסט, ארויסגיין זען וויאזוי כלל ישראל פירט זיך אויף, קומסט ארויס און וואס זעסטו? ווילסט אריינגיין אין א שול, הייבט שוין איינער אן צו שרייען מיט יאמערליכע קולות, איז א דזשאוק דאס? סאו וואס קלערט דער אינגערמאן, וואס האט ער אויפגעטון מיט זיין פאסטן? יעצט דער אינגערמאן, און נישט נאר ער נאר די אלע וואס זיי שרייען אויף א צווייטן, איז דען נאר דער אינגערמאן? מען האט מיר געזאגט גראדע וויאזוי ער הייסט. נו, זאל איך אים ארויפלייגן אויפן האטליין? ניין, איך געב אים אפילו נישט די זכי', ביי מיר איז ער א לאו-לייף. איצעלע פימפ האט זיך מיישב געווען אז ער איז א גוטער ידיד מיט משה טעראריסט פרידמאן, און זיי ווילן מאכן אז די קאמיוניטי זאל מען קענען ארומגיין מיט אלע חזירים און מען זאל קענען אנטוהן אלע שלעכטס מיט קינדערלעך, האבן זיך מיישב געווען, זיי האבן געשריבן א חרם. ווער שטעלט אים דען אפ? ווער ווער ווער שטעלט אים אפ איצעלע פימפ בכלל אויף יעדן הכשר וואס ער געט? ער געט ווי ער וויל, ער געט ווי מען צאלט אים. מיין ווי וויפיל איז דער גאנצער הכשר? וויפיל זענען די התאחדות? ווער ראנט בעיסיקלי די התאחדות אויב נישט איין איצעלע פימפ? און אלע רבנים גייען מיט, און דאס וויינט נעבעך דער נביא, חזון ישעיהו בן אמוץ, וואס וויינט ער? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עטס זענטס אזוי ווי שוורים מיט חמורים. יעדער גייט נאך נאכן שיסל פון בעל הבית, אבער ישראל לא ידע עמי לא התבונן. א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. קיינער קוקט נישט וואס די תורה זאגט, קיינער קוקט נישט אז איך בין א רב און איך דארף לעבן אויף א העכערן סטענדערד ווייל כלל ישראל קוקט ארויס אויף מיר. קיין שום רב טוט דאס נישט, ער באטראכט עס נישט אזוי. און אלל אוו א סאדען זענען רבנים און זיי שרייבן אונטער, זיי שרייבן אויבער. ס'איז געווען די אונטערווישוועס, די אויבערווישוועס, אונטן און אויבן. וואס מאכט עטס ענק נאריש? אפי' וואס א שור קונהו וחמור אבוס בעליו. עטס ווייסטס ווער ס'איז ענקער באלעבאס? און דער חמור איז דער אבוס בעליו, דער שיסעלע פון דארט ווי מ'קומט אבי מ'באקומט אביסל שטרוי צו עסן, מיט דעם האלט מען מיט. אפילו ס'איז קעגן די תורה און קעגן דעם אייבערשטן. יעצט אז עטס באמערקן, דער נביא רעדט פון צוויי זאכן. קודם רעדט ער פון פארשעמען חלילה דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ווייל ער זאגט אז ס'איז הוי גוי חוטא, עם כבד עון, ס'איז א פאלק וואס איז זינדיג מיט שווערע זינד, זרע מרעים, שלעכטע קינדער, בנים משחיתים, זיי פארדארבן זייערע קינדער מיט הוצאת זרע לבטלה און מיט פגם הברית, עזבו את ה', זיי לאזן איבער דעם אייבערשטן, און נאצו את קדוש ישראל נזורו אחור, מען פארשעמט דעם אייבערשטן אויכעט. סא דאס איז איין חלק אז מען טוט מיעסע זאכן פארשעמט מען דעם אייבערשטן, דאס איז איין חלק. לולי השם צבקות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, אונז טוהן מיר דאס זעלבע ווי סדום און עמורה. בקיצור, דאס איז איין חלק. נאכדעם הייבט אן דער אייבערשטער אן נאך א זאך. ער הייבט אן מיט די קרבנות. דער אייבערשטער זאגט למה לי רוב זבחיכם יאמר השם, וואס? איך דארף האבן ענקערע רוב זבחיכם? שבעתי עולות, אילים, וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים, ועתודים לא חפצתי, איך בין שוין זאט פון די אלע עולות, פון דעם חלב, מען געבט דאך פארן אייבערשטן דעם חלב, פון דעם דם וואס מען שפריצט פון די פרים וכבשים, און פון די עתודים, איך ברויך עס נישט, איך ברויך אינגאנצן נישט די אלע זאכן. זאגט דער אייבערשטער ווייטער, חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, ענקער ראש חודש און ענקערע ימים טובים, איך האב עס פיינט, היו עלי לטורח, מען קומט צום בית המקדש, יעדער קומט זיך צאם, מען ברענגט ספעשל קרבנות פאר יום טוב, עס איז ביי מיר א גאנצע לאסט, זאגט דער אייבערשטער, נלאיתי שוא, איך עטס פלאגטס ענק אומזינסט. בקיצור, און גם כי תרבו תפילה אינני שומע, אפילו ווען עטס האטס מתפלל, ברענגטס קרבנות, מען זאגט הלל, ס'טוט זיך, איך הער נישט אויס פארוואס ווייל ידיכם דמים מלאו. זאגט דער אייבערשטער ווייסט וואס באמת איך וויל? איך וויל רחצו, וואשטס ענק אפ. הזכו טוטס ענק אויסלייטערן, נו זאגט דא דער מלבי"ם זאגט פשט וואס הייסט זיך לייטערן? וואס הייסט וואש דיך אפ און לייטער דיך? זאגט ער דעיס איז בין אדם למקום און דעיס איז בין אדם לחבירו, ווילאנג ס'איז נאך דא די עבירות בין אדם לחבירו קענסטו גארנישט אויפטוהן. הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני, טאמער האט עטס גע'גנב'עט גייטס געטס יענעם צוריק וואס דו האסט ביי יענעם גע'גנב'עט. נאכדעם זאגט ער ווייטער דער נביא, קוק וואס דא טוט זיך, שפטו יתום ריבו אלמנה, נעמטס ענק אן פאר א יתום מיט אן אלמנה, דאס זענען צובראכענע מענטשן. נאכדעם שטייט כספך היה לסיגים, דו געסט ארויס א שטיקל זילבער לייגט מען אריין דערין שטיקלעך פון אייזן, סבאך דיין ברוינפן מהול במים, פארקויפסט יענעם ברוינפן גיסט אריין וואסער, שריך סוררים. דאס מיינט מען דיינע הערן די רבנים. די אלע וואס זיי פירן די קהילות, זיי זענען די וואס זיי חנפענען זיך צו די גנבים, וחברי גנבים כולו אוהב שוחד, יעדער נעמט שוחד, ורודף שלמונים, יעדער לאזט זיך באצאלן, יתום לא ישפטו א יתום משפט מען נישט וריב אלמנה לא יבא אליהם. לכן זאגט דער אייבערשטער נאום האדון השם צבקות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי. איך גיי אייך נישט טרייסטן איך וועל זיך נוקם זיין וויפיל ס'וועט נאר גיין. סאו בעסיקלי דא האט עטץ א פיקטשער וויאזוי אונז זעהן מיר אויס מיט אלע עניינים, א יתום מיט אלמנה טוט מען נעגלעקטן און מ'טוט זיי נישט משפט'ן אבער דאס מיינט נישט ממש נאר א יתום ואלמנה דאס מיינט א שוואכע, א מענטש וואס איז שוואך, א יתום איז שוואך ווייל ער האט נישט ווער ס'זאל אים העלפן, אלמנה נעבעך צובראכן. ווער וועט זיך אומקוקן איר וועג, און דאס זענען די זאכן פארוואס דער אייבישטער האט אונז צעבראכן דעם בית המקדש און געשיקט אין גלות, סאו אבוויעסלי מ'האמער געפאסט, תפסת מרובה לא תפסת, האסט צופיל אנגעפאסט, וואס האסטו אויפגעטון מיט דעם פאסטן אז ס'איז נאך געווען פארן זמן, האסט נאך נישט געהאט געגעסן אפילו, קומט אריין א מענטש אין שול נעמסטו דיך שרייען, סאו איך קען דיר זאגן ווי דיין פאסטן איז געגאנגען. דער אייבערשטער זאגט, חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, כ'ברויך עס נישט, און דעם וואס מ'האט געפאסט איז אזוי ווי די פעטן וואס מ'האט געדארפט באקומען פונעם עסן, איז אזוי ווי דער און ס'ווערט מקרב אויפן מזבח, דער אייבערשטער נעמט די אלע פעטן פון אידישע קינדער און ס'איז ביי אים ווי א קרבן, אבער דאס איז א קרבן פון וואס ס'איז פול מיט א מום, והבאתם לי את ה. פסח ואת העיוור, דער עולם רעדט זיך איין אז ס'שטייט והבאתם לי פסח ואת העיוור מען האט טאקע געברענגט קרבנות פעלעריגע, קיינמאל אין לעבן נישט, די גמרא ברענגט אז ס'איז געווען, איינער פון די תנאים האבן געוואלט קענען מומים, אבער דאס איז געווען מסתם נישט וועגן מזבח דאס איז געווען מסתם וועגן בכורה. דארף וויסן צו ס'איז א מום צו נישט, אבער ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה זאגט די גמרא ער איז געווען אכצן יאר א רועה בקר, איז מען האט געזען אז ס'זאל זיין אין בית המקדש מענטשן וואס האבן געקענט מומים כדי ס'זאל נישט חלילה צוקומען מען זאל ברענגען א קרבן וואס איז א מום, און נאכדעם כ'וועל ברענגען נאר א פשוט'ע ראיה, די גמרא זאגט קמצא בר קמצא חרב בית המקדש, דערציילט די גמרא א מעשה אז מען האט פארשעמט א מענטש, מען איז געגאנגען מלשין זיין פאר די רעגירונג האט מען געמאכט אינעם קרבן א מום וואס ביי די אידן הייסט עס א פעלער און ביי די גוים נישט און מען האט געזאגט מרדו בך יהודאי זיי ווילן נישט מקריב זיין דיין קרבן נו זעסטו דאך אז מען האט נישט געברענגט אלע קרבנות פעלערדיגע וואס זאגט די נביא מען האט געברענגט את הפסח א הינקעדיגס את הגזול א געגזל'טס ווער האט עס צוגעלאזט ס'איז געווען די גמרא זאגט ס'איז געווען דער וואס האט בודק געווען מומים מיט אלעם זעסט ס'איז נישט צו פארשטיין וואס די נביא שרייט דא די תירוץ איז זייער פשוט, ווייל עטץ פיקטשערטס אין ענקער מיינד אז מ'האט געברענגט טאקע א הינקעדיגס, ס'האט אים געפעלט א פוס און מ'האט עס געברענגט. אדער עטץ פיקטשערטס אין מיינד אז מ'האט געברענגט א גע'גנב'עטס, א גע'גזל'טס, נאו וועי! די אידן האבן נאך נישט געהאלטן ביי דעם צו ברענגען פאר'ן אייבערשטן אזא מין קרבן. נאר טאמער האסטו יענעם בא'גנב'עט און פון דעם האסטו געקויפט, דאס איז דיין רעוועניו, דאס איז דיין אינקאם, און דו ברענגסט א קרבן פארן אייבערשטן, ביים אייבערשטן איז עס א גע'גנב'עטע און א גע'גזל'טע זאך, און די זעלבע אויכעט אז דו האסט געברענגט א הינקעדיגס, מיינסט ס'איז געווען טאקע הינקעדיג? קיינמאל אין לעבן נישט, מ'האט געברענגט א קרבן, ס'איז געווען פערפעקט, פערפעקט, פערפעקט, נאר וויבאלד אונטער דעם איז געלעגן ידיכם דמים מלאו, איז דאס ביים אייבערשטן אזוי ווי א הינקעדיגס. צו דינען דעם הייליגן באשעפער מוז מען זיין פערפעקט אין אלע זאכן וואס מ'געבט פארן הייליגן באשעפער, אזוי ווי קרבנות, מוזן זיין הונדערט פראצענט פערפעקט. אתנן זונה ומחיר כלב וואס מען טוישט אויף א געוויסע א פרוי האט געמאכט געלט פון זנות און זי טוישט עס אויף פאר א טלה און זי ברענגט עס פארן אייבערשטן דאס איז א הינקעדיגס דאס איז א גע'גזל'ט סאו בקיצור וויל מען יעצט תשובה טוהן מען וויל אנהייבן זיך צו פירן נארמאל פאר די טאג איז נאך פאריבער הייבט יענער אן שוין צו שרייען לאמיר עס דא צעלייגן. לאמיר זאגן איצעלע פימפ האט אינטערגעשריבן איך טאר נישט דאווענען אין קיין שום בית מדרש און רבנים האבן אויף דעם אינטערגעשריבן שטייט אבער דארט נישט אז מען זאל שרייען אויף יענעם. אין דורש לציון פון נודע ביהודה ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך דער נודע ביהודה האט געזעהן מענטשן רעדן איז ער צוגעגאנגען ער האט זיך אפגעשטעלט דארטן האבן זיי אויפגעהערט שפעטער האט דער נודע ביהודה עס מער נישט געטון האט מען אים געפרעגט פארוואס ס'ארבעט דאך זייער גוט זאגט ער ניין צו מבזה זיין א מענטש מיט דעם וואס ער הערט אויף און יעדער קוקט אז איך שטעל מיך דארט אפ בין איך אים מבזה? מבזה זיין א מענטש דארף מען וויסן צו מען מיינט עס הונדערט פראצענט לשם שמים, איי שטייט אין שלחן ערוך וגוערים בו? זעהט אויס מען מוז האבן א הונדערט פראצענטיגן לשם שמים אויף דעם, נישט אז נעכטן האט יענער דיר געגעבן עפעס א שלעכטע סחורה נעמסט עס יעצט אויס, עניוועי דאס איז א מורא'דיגער פראבלעם וויאזוי לאנג די רבנים זיך נישט אויפשטעלן און רעדן בין אדם לחבירו אז מען טאר נישט טוהן דעי אלע זאכן. אזוי לאנג זעה איך נישט וויאזוי מען קען גיין ווייטער, ווייל וויאזוי וויל מען דער אייבערשטער זאל בויען דעם בית המקדש? א מענטש פארשטייט זיך נישט מיט זיין ווייב, יעדער רב איז דא דיך אין דער ערד צו לייגן און גנב'נען דיין געלט, גייסט אריין צום ראש הגנבים שמואל פריד, ער האט אראפגעברענגט ר' מעכל לעבאוויטש על לא דבר, ווייל ער האט געוואלט זיין דיין אין די קהילה, האט ער אים אראפגעברענגט אין דער ערד, היינט גייסט אריין צו דעם, איינער וויל א גט, קודם אכט טויזנט דאלער ריטעינער, נאר ווען ס'וועט צוקומען צו א דין תורה ווייס איך נישט. וויפיל טויזענטער ס'וועט קאסטן, דאס איז א וועג? דאס איז א אידישער וועג? כ'האב געטראכט אפילו א אינטערעסאנטע זאך, אונז האמער אויף יעדע זאך וכפטיש יפוצץ סלע, ס'איז דא אסאך טעמים אויף יעדע זאך, אונז טאר מען נישט גיין צו ערכאות, מ'מעג זיך נאר מתדיין זיין פאר א בית דין, זאגט רש"י אפילו דער גוי פסק'נט די זעלבע ווי דער איד, אפילו עם כל זה הייסט מען א מודה בעבודה זרה, מ'איז חלילה מרים יד בתורת משה, און מ'זאגט אז דער גוי איז דער וואס וועט פסק'נען, האב איך אזוי געטראכט. א דיין טאר נישט נעמען געלט פאר זיין ארבעט, מה אני בחינם אף אתם בחינם, ס'איז דא אויף געוויסע זאכן וויאזוי מ'מעג יא נעמען געלט שכר בטלה, אנדערע זאכן יא, פארוואס האט טאקע דער אייבישטער נישט געוואלט אז א דיין זאל נעמען געלט, ווייל אויב נישט וואלט עס געווארן א ביזנעס מיט א קאראפשען, אוודאי איז דא נאך א טעם ווייל מ'איז מודה בעבודה זרה, דו זאגסט כאילו חלילה תורת משה קען דיר נישט געבן וואס דער גוי געבט. אבער אן אט דעם, די אייבישטער האט געזאגט מיינע דיינים מוזן אומזינסט פסק'נען, עס קומט א צובראכענע אלמנה, עס קומט א צובראכענע דין תורה פון יסומים, עס קומט א צובראכענע ווייבל וואס האט חתונה געהאט מיט א בחור און ער ווייסט אז ער איז אויף צרות, אדער זי ווייסט זי איז אויף צרות, הייבט מען אן צו מאכן די גרעסטע שייגעץ שטיק מיט ליגנס מיט לגיונות און דאס איז נישט אמת און יענץ איז נישט אמת. וועלכע אזויפיל רשעות ליגט דא? וועגן דעם האט אונז די אייבישטער געזאגט ליסן איך וויל אידישע קינדער זאלן גיין נאר צו א בית דין ווייל איך ווייס מיין בית דין האב איך אנגעזאגט זיי טארן נישט נעמען קיין געלט עס קען זיין נאך א טעם מען קען דאך צולייגן צו די תורה טעמים אבער היינט איז דאס געקארופטירט געווארן אזוי די בית דינ'ס זיי נעמען מער געלט ווי לויערס, זיי זיצן און זיי פרעסן און זיי זויפן און זיי טרינקען קאווע אויפן עולם'ס חשבון, און זיי זאגן דאס אלץ גייט אריין אונטער שכר בטלה. עט די ענד אוו די דעי האבן זיי גארנישט געטוהן. סאו דאס איז זייער זייער א מורא'דיגע זאך, מען גנב'עט אפ, מען גזל'ט אפ ביי כלל ישראל דאס געלט, און קיינער רופט זיך נישט אן. ס'איז דא אין ארץ ישראל האב איך געזעהן ס'איז דא דער רב שאפראן נעמט אן איין שעה א טאג נעמט ער אן אומזינסט דין תורה'ס פסק'נט אפ. אפשר פופציג דין תורות אין איין שעה? פארוואס זאל מען דאס נישט האבן דא ביי אונז? פארוואס זאל מען נישט האבן דא ביי אונז אזא זאך אז ווען א ווייבל דארף א גט זאל מען זיך אראפזעצן בכובד ראש און זעהן וואט איז ריעלי גאואינג אן היער? מיין זי האט א חתונה געהאט, יעדער וויל האבן אז זי זאל זיין חתונה געהאט, מוטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו. עפעס גייט דאך פאר, סא לעטס טריי טו פיגער איט אוט. דאס וועט קיינער נישט טון. פארוואס? ווייל איך קען אויך באשטיין צו גנב'נען אפאר טאלער פון יענעם. אז יענער איז אין אן עת צרה טרעט איך אויף אים. שמואל פריד איז נישט אליין, ער איז נישט קיין בן יחיד אין די ביזנעס. ס'איז דא דער גראס, און ס'איז דא דער מיט יענער, אלץ א באנדע גענגסטערס. און הערש, איך בין געזעסן ביי אפאר דין תורה'ס, זיי טענה'ן נישט צו די זאך.

כ'וועל ענק ברענגען געהעריגע ערליכע שופטים, ויועציך כבתחילה, אן עצה וועט מען געבן אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט יעדער מיט זיינע אינטערעסן, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, און דעמאלטס וועט זיין ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. דאס איז וואס אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין, פאסטן איז נישט די גאנצע זאך. ס'איז זיכער די חזל האבן עס מתקן געווען מוז מען עס טוהן אבער דאס איז נישט דער עיקר, דער עיקר איז וואס האסטו אויסגעפאסט? איך קען קומען אין א שול שרייט יענער. גיי ארויס שייגעץ. איך מיין ווי ווי קומט דאס? און אפילו ווען ס'איז דא דער איסור אז איך זאל נישט קומען אין א שול שטייט נישט אז מ'זאל שרייען. דאס איז וואס עטץ מוזטס אנהייבן צו פארשטיין. דאך ווען משה רבינו הייבט אן צו זאגן פאר די אידן אז ס'גייט קומען א חורבן איכה און מ'הייבט אן ביי שני איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם זאגט משה רבינו ווייסט פון וואס דאס קומט? כ'האב דיר געבן די עצה פארדעם ס'זאל נישט קומען צו דעם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם.

מען שטעלט פאר דיינים, אזוי זאגט רש"י, כדאי הוא מינוי דיינים צדיקים להושיב את ישראל על אדמתם, די דיינים זענען גענוג גרויס אין זייער זכות אויב זיי פירן זיך אויף געהעריג אז מען זאל קענען האבן אידן אין ארץ ישראל מען זאל חלילה נישט האבן קיין חורבן, צדק צדק תרדוף שטייט סא. דאס זענען פון די וויכטיגסטע זאכן וואס מ'דארף אנהייבן זיך אריינצוטוהן אין. יעצט וויל איך רעדן נאך א נקודה. ס'דא אין. כ'האב געזאגט פאריגע וואך און איך זאג כסדר אז זאליק איז געווען א משוגענער אז ער האט אריינגענומען דעם צודרייטן משה טעראריסט פרידמאן. ער פירט אים אראפ פון וועג. און יעדער האט אים אנגעהויבן צו זאגן ביסט א משוגענער, קוק ווען נישט משה, מ'האט יעצט באקומען דעם גרויסן בית מדרש, מ'האט ארויפגעשטעלט דארט א צעטל. אז גאד י כבוד הבית הזה א מחיה! זאגט מיר יענער זעסטו, נישט משה האט ער עס נישט. זאג איך אים קודם כל זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, אן משה וואלט ער עס אויך געהאט, ווייל יעדע זאך וואס א מענטש האט וואלט אים געקומען דעם כשר'ן וועג אויך, נאר דעמאלטס וואלט עס אים נישט געקאסט אזויפיל געלט און צער. זאג איך אים יעצט זאל איך דיר זאגן נאך א זאך, זאג איך פאר דעם רב, דו כאפסט נישט אז דאס איז א שאך געים, די געים זיצן און זיי שפילן, די דזשאדזשעס מיט די קאורט סיסטעם ארויסצושלעפן געלט פון סאטמאר. ס'געווען אמאל אין א טאל געזעצן זענען געזעסן צוויי אידן חברים און א פייגעלע איז דורך געפלויגן ס'האט געמאכט טשריפ טשריפ ס'האט א פייף געטאן האבן זיך אנגעהויבן ביידע צו קריגן חיים זאגט ס'האט פאר מיר געפיפן משה זאגט ס'האט פאר מיר געפיפן זיי האבן זיך אזוי געקריגט זיי האבן זיך צובליטיגט און צוביילט חיים זאגט ס'געקומען לעבן מיר נענטער און משה זאגט ס'אבער געקומען מיטן פּנים צו מיר. וואָס איז זיך געגאַנגען און בלוט איז געגאַנגען. נאָכדעם זאָגן זיי איינער פאַרן אַנדערן, וואָס דאַרף מען זיך אונדז שלאָגן און אַרומרייסן? אונדז זעמער דאָך סוף-כּל-סוף גוטע ידידים, ניין? וואָס האָבן מיר זיך אונדז אַזוי צו הרגענען ווי משוגע? לאָמיר גיין צו אַ שופט און דער שופט וועט מחליט זיין. האָבן זיי געזאָגט, פיין, וואָס טוט מען נישט, אַז ס'זאָל זיין ווייטער ידידות? מען גייט צום שופט. קומט אָן צום שופט און דער שופט הערט אויס יעדן. נאָכדעם זאָגט דער שופט אַזוי, דאָס איז זייער אַ שווערע פּסק. ווייל מען דארף דאך באמת וויסן פאר וועם עס האט געפיפן, אז יעדער וועט אראפלייגן טויזנט גאלדענע קרוינען וועל איך ענק זאגן פונקטליך פאר וועם עס האט געפיפן. זאגט חיים פאר משה נו הער אויס למען השלום לאמיר אראפלייגן טויזנט גאלדענע קרוינען. קיצור יעדער לייגט אראפ טויזנט גאלדענע קרוינען און דער שופט זאגט אזוי חיים ס'האט נישט פאר דיר געפיפן, משה ס'האט נישט פאר דיר געפיפן, ווייסט פאר וועם דאס פייגל האט געפיפן? פאר מיר, איך זאל מאכן צוויי טויזנט גאלדענע קרוינען. עטס כאפטס נישט? כ'האב געזאגט פאר דעם רב דאס איז א שאך טעיבל וואס מ'שפילט, אבער מ'שפילט נישט מיט מאנאפאלי מאני, מ'שפילט מיט אמת'דיג געלט, יעדע מאוו קאסט פון פֿינף הונדערט טויזענט דאלער ביז א מיליאן, זיי שפילן זיך ארום מיט אונז און אונז כאפט אפילו נישט וויאזוי מ'טוט אונז אומזיסט און אומנישט אויספאמפן פון די געלטער. אז ווייס כ'פלעג זאגן, ס'איז נאך תשעה באב, כ'האב געהאט א גוטן פאסט און כ'האב געהאט א גוטן געדאנק. איך וואלט געוואלט סתם מ'זאל זיך אראפזעצן אן אונטערשרייבן שטרי בירורין, מ'דארף נישט קיין שטרי בירורין, סאיז נישט קיין ארביטרעישן, איך וויל מען זאל זיך אראפזעצן צו צוטיילן יעדע זאך אויף וואס מען האנדלט און זעהן די פרייז וועליו דערפון און זעהן צו מען קען זיך פארגלייכן, נאכדעם אז מען וועט נישט וועלן וועט מען זאגן אונז זעמיר נישט מסכים און פארטיג, אבער לאמיר זיך אראפזעצן, אבער ווער זאל זיך אראפזעצן? אהרן מיט זלמן לייבן אינאיינעם, דער זאל נישט ברענגען א קאמיטעי און דער זאל נישט ברענגען א קאמיטעי. זיי קענען ברענגען אפאר קלוגע מענטשן דאס בין איך מסכים אבער נישט רשעים ווי משה טעראריסט פרידמאן צו ביי ר' אהרן האט זיך אויך זיינע שקצים דארטן ר' דארטן דעם איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט דער רויטער איז שוין היינט ווייס געווארן אלישע האראוויץ דאכט זיך מיר הייסט ער ס'איז סתם רשעים וואס זיי מאכן פון דעם געלט זיי זיצן און זיי רייטן אויף געלט אפאר גוטע ביזנעס לייט זאלן זיך אראפזעצן כ'מיין מ'האט דאך שוין געהערט פון אזא זאך צו טיילן אזא ירושה און נאכדעם אז ער וועט נישט וועלן ער וועט נישט וועלן אבער ער וועט אליין לאכן און זעהן אז מען רעדט דא פון באבקעס, די צדדים זענען נישט אזוי ווייט אפארט, און יעדער האט זיך ברוך השם זייער שיין געבויעט, ר' אהרן האט אריינגעלייגט מסתם פופציג מיליאן דאלער אין ווילימסבורג און זלמן לייב לייגט יעצט אריין אין בארא פארק און אין מאנרא, סאו דער איז ריעלי נאו ריזען פאר דיס נאנסענס, זאג איך פאר יענעם זארג דיך נישט ער האט נאך נישט געווינען גארנישט, משה האט אים נאך גארנישט געהאלפן, זאגט ער דו ווייסט נישט, זאג איך ליסען טיים וויל טעל. ערב תשעה באב קאלט ער מיך אפ, יא זלמן לייב קומט אריין זאגן קינות אין וויליאמסבורג, ער גייט טאקע זעהן זיין חארט. פרעגט ער מיך ווי אזוי האסטו געוויסט? פרעג איך אים דו כאפסט נישט דאס איז א געים, מענטשן מאכן דא געלט, ווען מענטשן זאלן נישט מאכן געלט וואלט נישט געווען די געים, די געים וואלד בי אווער, האסט געזעהן די מעטס און די דאדזשערס און די יענקיס, יעדער שפילט, איינער קריגט זעקס מיליאן דאלער א סיזען איינער צען מיליאן דאלער, ווען נישט גייט ער נישט שפילן, די זעלבע דא אויך, די גוים האבן הנאה פון די גאנצע זאך, ס'לעבט אויף אין מאנראו די קליינע קאורט סיסטעם, ס'לעבט אויף די לויערס. און אונז כאפט מען נישט אז מען נוצט עס, דאס אידישע געלט, מען קענט ווען בויען מוסדות התורה פאר דעם געלט. כ'בין געגאנגען אמאל ס'האט מען געוואלט בויען דעם גרויסן בית מדרש אין אומאן, איך האב געבויעט די מקווה'ס דארט, בין איך מיטגעגאנגען דארט מיט די חברה נאך געלט פאר די מקווה נישט פארן בית מדרש, מ'איז אריינגעקומען צו א איד א מולטי מיליאנער א איד א בר דעת, זאגט ער דו מיינסט מיר צו זאגן דו דארפסט פינף מיליאן דאלער צו בויען א שול וואס מען דאווענען דריי טעג א יאר? צוויי טעג ראש השנה און איין טאג שבת אויב ס'האט זיך געפאלן גראדע פארדעם אדער נאכדעם. זאגט ער דו ווייסט וואס אונז קען מען ראטעווען וויפיל אידן קען מען ראטעווען פאר פינף מיליאן דאלער? מען קען ראטעווען הונדערטער טויזענטער אידן האב איך געזען דער איד איז א בר דעת די זעלבע דא אויך דו ווייסט וויפיל מ'האט שוין געקענט ווען ראטעווען און וויפיל געלט מ'וואלט געקענט אריינפאמפן אין חינוך אז ס'זאל זיין א נארמאלער חינוך? פאר די געלטער וואס אונז האבן ארויסגעגעבן פאר די שטותים, שוין יענער איז שוין מודה אז איך בין גערעכט, זאג איך אים אבער ס'בלייבט נאך נישט ביי ר' אהרן'ען אויך נישט, וואטש ענד סי, באלד העט ער גיין צו אן אנדערן דזשאדזש פון ערגעץ אנדערש, און וועט ברענגען נאך איינעם, און ער העט זאגן אז מ'איז מבטל דעם. קאורט ארדער אז מען טאר נישט ארבעטן, און מען צוריק ארבעט, נו מען מוז זיי לויפן צו א דריטן און א פערטן, און דערווייל פאלן שפענדעלעך, עס קאסט מיליאנען דאלער, וואס מען קענען דאס אריין לייגן אין חינוך, און ווער געט א רעכט דאס אלעס צו טון? יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, דאס וואס דער רבי האט אונז געלערנט א כח הפועל בנפעל מיט די אלע עניינים, דאס איז הייליגע זאכן, אבער איין זאך זאלט איר געדענקען, אונז האמיר דעם רבי'ן פארפאפט, מיר האמיר געבויעט קרית יואל פון טרייפע געלט פון באנק לאומי, יעצט באצאלן מיר דאס אלעס מיט אינטרעסט. און דאס איז דער געוואלטיגער חורבן וואס דא גייט פאר. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. כ'האב געדארפט קויפן א טלית קטן. בין איך געאנגען כ'האב דירעקט געקויפט א גרינפעלד טלית קטן. פארוואס? ווייל אזוי ווי איך קעש אמאל אמאל א טשעק ביי מיסטער גרינפעלד, און איך קען דאך אים נאך פון קליימער ווען איך בין געווען א חשובער מתפלל, און ער פרעגט מיך אייביג אפשר קען מען אויסגלייכן די פאר קלייניגקייטן צווישן דיר און קהל, ווייל אונז האמיר א פראבלעם, דו פלעגסט צומאכן דעם ארון קודש נאך טל און נאך גשם, און ס'איז געווען גרויס הצלחה. און היינט נישט דא ווער ס'זאל עס נישט דו מאכסט עס צו און דער עולם הונגערט, אפשר קען מען זיך אויסגלייכן? זאג איך אים ניין ניין ס'איז נישט אפאר קלייניקייטן ס'איז יסודות הדת וואס סאטמאר וויל נישט מוותר זיין. עניוועי, האב איך געקלערט אז אזוי ווי ער הייסט גרינפעלד מיט די קעש טשעקינג און דארט איז דא גרינפעלדער טלית קטנ'ס בין איך געגאנגען כ'האב געקויפט א גרינפעלד טלית קטן. קום איך אריין און איך ווייז אים כ'האב געקויפט צוויי לייבצודעקלעך קאסט פופצן דאלער איטש. און אויסער די ציצית, און דאס איז די גרינפעלד. זאגט ער, נחום, טראג עס שוין צוריק, ס'האט מיט מיר גארנישט קיין שייכות, דער גרינפעלד און איך זעמיר צוויי אנדערע גרינפעלד, ס'איז אן אנדערע גרין און אן אנדערע פעלד. זאג איך, פיין, אקעי, כ'וועל עס האלטן עניוועי. ס'איז דא נאך איינער וואס הייסט אויך גרינפעלד, ער איז א פאליטישן. דער גרינפעלד האט צוריק ריאינסטעיטעט אז מ'זאל נישט טארן ארבעטן ווייטער. יעצט איז געשטאנען אין די צייטונג אז דער גרינפעלד האט אריינגעברענגט קווין צו די רבנים. כ'וועל ענק מסביר זיין, כ'בין אמאל געווען געזעסן ביים קאשוי רב, דעמאלטס איז עפעס געווען א מעשה מיט א מקווה, סען פראנסיסקא, ביג עני, כ'בין דארט געזעסן ביי דעם איד, ס'איז אריינגעקומען א טעלעפאן קאל פון א מאמען, זי האט זייער געוויינט, זי האט דערציילט אז ס'איז ביי איר געבוירן א אנדרוגינוס, א ספק זכר א ספק נקבה, ס'האט פיטשערס פון א זכר און פון א נקבה, כ'מיין דאס איז א זאך וואס דאס איט העפענס, כ'ווייס נישט וואס די פרעסענטידזש איז דערפון, אבער כ'זעה דער מנחת חינוך איז אייביג ביזי מיט א טומטום, אנדרוגינוס, ווייל ס'דא וואס זאכן וואס א מאן איז מחיוב ס'דא וואס א פרוי איז מחיוב, און נאכדעם רעדט מען אייביג וועגן א טומטום און אנדרוגינוס. על כל פנים, געדענק איך די פרוי האט זיך זייער שטארק אויסגעוויינט פארן קאשוי רב און קאשוי רב האט איר געטרייסט, נאכדעם פרעגט זי קאשוי רב כ'האב אייך נישט געקאלט מיר אויסצורעדן דאס הארץ, כ'האב אייך געקאלט צו פרעגן וויאזוי זאל איך מגדל זיין דאס קינד, א יונגל צו א מיידל? וואס איז די הלכה? זאל איך אים שיקן אין בית רחל אין די סקול? צו זאל איך אים שיקן אין חדר? קאשוי רב געזאגט, ס'איז די מאמע'ס רשות, וויאזוי איר פילט מער באקוועם אזוי זאלט איר טון. אזא פסק האט קאשוי רב געגעבן. בקיצור, סתם אזוי האט די מאמע געזאגט, כ'וואלט ענדערש געוואלט ס'זאל זיין א מיידל ווייל ס'איז מיר גרינגער, ווייל איך בין די מאמע, כ'קען מיט איר מיטגיין און אזוי ווייטער. דער אמת איז די מאמע איז אבער געווען זייער גערעכט אויך וועגן נאך א טעם, ווייל ווען זי שיקט אים אריין אין סאטמארער חדר וואלט דאך יעדער רבי אים אנגעהויבן צו פאטשקען, נישט וויסנדיג אז ער איז אנדרוגינוס, מ'האט דאך יעדעס יונגל געפאטשקעט, און די רבי וואלט זיך דערשראקן, סאו בקיצור ס'איז בעסער געווען מ'האט אים געשיקט אין מיידל סקול, נאר איך האף אז זי האט געהאט שכל אים צוצו פארן מיידל צוצוקנעפלען דעם אויבערשטן באטן, ווייל ווען נישט וואלט נחמיה געפאטשקעט, באט עניוועי. דאס איז א מעשה שהיה. בקיצור ס'דא א פראבלעם אז מ'קען נישט אויסגיין נאר מיטן זעלבן מין, למשל א זכר און א זכר און א נקבה מיט א נקבה. די קווין זי זעהט אז קיינער זאל נישט נכשל ווערן, זי קען אריינגיין צו רבנים, וויל מען איז א זכר וויל מען איז זי א נקבה. זי זאגט מיין ווייב. אזוי זאגט ער נאך פון איר, זיין ווייב, זי איז א מיידל, א פרוי, זי זאגט נאך פון מיין ווייב. ס'קוקט אויס זי טוט עס וועגן דעם, ווייל זי וויל מאכן זיכער אז קיינער זאל נישט נכשל ווערן מיט איר, א זכר און א נקבה, וויל מען איז א זכר וויל מען איז זי א נקבה. יעצט דאס אלעס איז זייער גוטע דזשאוקס, אבער באמת, דער אייבערשטער שרייט דאך דאס אין די הפטורה, וועם ווילט עטץ פאפן דא?

דער נביא זאגט, דער מדרש ברענגט, דער נביא זאגט, הלוואי כסדום היינו ולעמורה דמינו, דער אייבערשטער וואלט שוין צופרידן געווען ווען ירושלים, די אידן זעען ווען אויס אזוי ווי סדום און עמורה. נו וואס איז דער פשט, יעדער טאקע געווארן אזא שייגעץ אזוי ווי עס איז געווען אין סדום און עמורה? ניין, זיי זענען געווען וואוילע אידן.

מיט סטראקעס, זיי האבן אויסגעזען ממש ווי צדיקי הדור. נאר ווי האט אנגעהויבן צו כאפן די נפקא מינה ביי די תלמידים. ווייל אברהם אבינו איז געווען ערליך האט ער איבערגעגעבן פאר זיינע קינדער ערליכקייט, און בלעם איז געווען א נואף האט ער איבערגעגעבן אז מען זאל וואוינען מיטן אייזל. דער אייבערשטער זאגט הלוואי זאל מען האבן געווען אזוי ווי סדום און עמורה. איר מיינט מ'איז געווארן אלע שקצים, גוים, מ'האט זיך אפגעשניטן די בערד, מ'איז געגאנגען נאקעט אין די גאס, אה! געברענגט קרבנות פארן אייבערשטן. מען האט זיך געדרייט געהעריג מיט לאנגע רעקלעך אזוי ווי אין ווילימסבורג, מען האט נאך געהאט א משמרת הצניעות, מען איז נאכגעלאפן יעדן און נאר נאכגעלאפן צו זינדיגן, איז ממילא אז דו האסט נישט געזען וואס יענער טוט, זאגט דער אייבערשטער איך וויל דיר אויסזאגן דעם אמת, הלוואי כסדום היינו לעמורה דמינו, שטעל דיר פאר וואו אונז האלט מיר, סאו וואס איז באמת געווען?
מסתמא געווען דארט אזאלכע קאנדידאטן ווי דא. איז דאס נישט קיין עוולה און קיין חוצפה אז גרינפעלד זאל אריינברענגען אז ס'איז נישט דער וואס האט פארקויפט די ציצית און ס'איז נישט דער וואס האט די קעש טשעקינג, ס'איז א פאליטישן? גרינפעלד זאל אריינברענגען צו רבנים א פרוי קווין וואס זי זאגט אין פאבליק אז זי איז לעסביען און זי זאגט אין פאבליק מיין ווייב? און די זי איז א פרוי? ס'קען זיין זי איז אנדרוגינוס, איך ווייס נישט, דארף מען אבער בודק זיין איר ווייב צו זי איז אויך אנדרוגינוס, און טאמער נישט זאלט איר וויסן רבותי אבל אשמים אנחנו אונז לאכט מיר פונעם אייבערשטן ווען מ'וועט באשרייבן אונזערע זינד אמאל א נביא וועט עס באשרייבן ווען משיח וועט קומען וועט שטיין די זעלבע הלוואי כסדום היינו לעמורה דמינו, סדום און עמורה זענען געווען נעבעך בעלי תאוות זענען געווען אין צו משכב זכר זענען געווען בעלי תאוות. אבער זיי האבן עס געוואלט אליינס טון, זיי האבן זיך געוואלט אינדזשויען. וואס טוהן מיר אונז אידן? דא וויל מען נישט זיין קיין בעלי תאוות, ווייל מען ווייסט דער אייבערשטער לאזט נישט, אבער אונז טוהן מיר מעודד זיין די אלע קאנדידאטן פול מיט תאוות רעות, און עט די ענד אוו די דעי ברענגן מיר דאס אריין אינעם חינוך, ווייל די קינדער זעען דאס, די קינדער ליינען היינט אלע צייטונגען און זיי ווייסן פונקטליך וואס יעדער קאנדידאט האלט. זיי ווייסן אלעס פונקטליך. און אז רבנים נעמען אויף די קאנדידאטן, דאס איז דאך די גרעסטע עבירה וואס איז דא, ס'איז דאך נישט דא א גרעסערע עבירה פון דעם. און נאכדעם, פאריגע וואך גייט ארום ווינער, ענטאני ווינער, ס'האט דאך געטון מיט נבלות, גייט ער ארום, און ער גייט צו אלע רבנים, און יעדער נעמט אים אויף, און מען בעט די רבנים, נעמט זיי נישט אויף, זאגן זיי אונז מוז מען, ווייל טאמער ער וועט געווינען, ס'זעט זיך אויס אז ער וועט געווינען, דעמאלטס. מע וועט נישט קענען האָבן קיין געלט פֿון זיי, מע וועט נישט קענען האָבן דאָס פֿון זיי, מע וועט נישט קענען האָבן יענץ פֿון זיי. אונדז האָבן מיר שוין גענומען גענוג געלט פֿון באַנק-לאומי. אונדז זעען מיר שוין, וואָס ס'האָט זיך אויסגעלאָזט פֿון דעם רעבנס הייליגן חינוך. סאָ דאָס איז אַ מוראדיקע ערנסטע זאַך, אַ מוראדיקע ערנסטע זאַך, און קיינער מאַכט זיך נישט צו טאָן, און פֿאַרטיק. און ס'שטעלט זיך אַפֿילו נישט איינער אויף און זאָגט, רבותי, אונדז זעמיר ראָנג! רבותי, טוטס נישט וואָס אונדז טוען! און דאָס איז אַ גרויסער פּראָבלעם. סא למעשה וואס, מ'וועט צוריק באקומען די בילדינג צו נישט צוריק באקומען, ס'עט זיך גיין אזוי די גאנצע צייט. לאמיר זיך אראפזעצן און לאמיר קודם זען אויף וואס מ'האנדלט דא. דער האט אריינגעגעבן זיין פראפאוזל אויפן טיש, דער זיין פראפאוזל. סא ס, אז ס'דא א פראפאוזל איז דא פון וואו צו שניידן און צוצולייגן. יעצט איז נישט דא גארנישט, איך בין צוקריגט מיט דער השם ווייל איך וויל זיין צוקריגט. איך וויל מאכן זיכער אז דער גואל צדק זאל נישט קענען קומען. איך וויל מאכן זיכער מ'זאל נישט קענען תשובה טון, מ'זאל מחלל זיין שם שמים יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל. און איך וויל מאכן זיכער אז יעדער זאל זיין צוקריגט מיטן צווייטן. איך זע די ביזנעס לייט צווישן זיך, לעזער קעסטמאן מאכט גרויסע ביזנעס מיט הירש, מאיר הירש, זיי לאכן פון דעם. דער ארעמער בחור'ל און דער ארעמער אינגערמאנטשיקל, ער דארף זיך זיין פארמישט אין דעם גאנצן מלחמה. יעצט, איך וויל אז דער עולם זאל פארשטיין, אז דאס וואס איך זאג אז מען האט געברענגט געזונטע בהמות, נישט חלילה בעלי מומים, און דאס וואס מען האט געוואוט פאר די אלע רשעים פאליטישאנס, דאס האט געברענגט דעם חורבן. דאך איינער פרעגן, אבער אין די חזל שטייט דאך נישט אזוי, אין די חזל שטייט דאך, און דער נביא וויינט, אז מען האט געטוהן כתחת כל עץ רענן, אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים האט מען געזינדיגט, איז וועל איך מסביר זיין, ס'איז דא וויאזוי ס'האט זיך אנגעהויבן און ס'איז דא וויאזוי ס'האט זיך געענדיגט, אנגעהויבן האט זיך עס טאקע סתם אזוי, ווייסט, מיט פאלשע פאליטישענס, נו, מען איז שוין געווארן אזוי פארזינקען, מען האט זיך שוין נישט געזעהן ארויס. ווען אונז האמיר אנגעהויבן האמיר גענומען די ערשטע פינף מיליאן דאלער א לאון פון באנק לאומי זעמיר נאך געווען וואוילע מענטשן, האמיר נאך געהאט דעם רעבן וואס האט מתפלל געווען פאר אונז, שפעטער איז עס געווארן אזוי צו צעלאזן און אזוי קאראפטירט אז ס'איז געווארן א שרעק וואס איז געווארן פון אונז, און דאס וויל איך עטס זאלטס פארשטיין, ס'הייבט זיך אן מיט קלייניקייטן, ווען א מענטש גייט אין א וואלד און ער האט א קאמפעס ווייסט ער ווי ער גייט, טאמער האט ער נישט קיין קאמפעס דעם ערשטן. טריט וואס ער האט געמאכט צוויי מילימעטער ראנג, לאזט זיך אויס נאך צוואנציג טריט אז ער איז שוין דריי מעטער אוועק. אונז זעמער שוין אזוי ווייט פון ריאליטי און פון אידישקייט אז אונז האמיר זיך אליינס נישט ארויס. וויאזוי זעמיר אונז אזוי פארקראכן? איכה היתה קרית לזונה קרית נאמנה, וויאזוי האמיר געקענט אראפפירן אזא שיינעם הייליגן מעכטיגן קריה וואס דער רבי האט געבויעט מיט זיין קדושה, און מיט זיין אבאכט געבן אויף נישט נעמען געלט פון פרעמדע פלעצער. וויאזוי זעמיר אונז אזוי פארפארן? זיך אנגעהויבן מיט איין לעפט טורן, איין פינף מיליאן דאלער פון באנק לאומי, און דאס האט אראפגעברענגט אלעס. אז ס'איז שוין דא באלד דרייסיג יאר פונעם רעבינ'ס פטירה, כ'מיין קיינער שמועסט דאך שוין נישט אפילו פונעם רעבין, אפאר איז דא דער האטליין פון פון מיסטער גאלדבערגער, ער רעדט נאך אביסל פונעם רעבין, די איבריגע ווער איז ווער, ווער איז דער רעבע, ווער, אהרן איז דער רעבע, זלמן לייב איז דער רעבע, און פארטיג. קיינער שמועסט נישט וואס די רבי האט פארלאנגט פון אונז, און קוק וויפיל מיליאנען ס'איז שוין אוועקגעגאנגען אין גארביטש פאר די אלע גוים וואס זיי פראבירן צו זאגן ווער ס'זאל זיצן אויפן רבינ'ס בענקל און וועמענס די פראפערטיס זאלן געהערן. ממש א שרעק וואס דא איז געשען. די זעלביגע איז געווען ביים בית המקדש האט זיך אנגעהויבן מיט קלייניקייטן, נאכדעם האט זיך עס אויסגעלאזט אז מ'האט שוין געטוהן אלע עבירות. און ס'קען קומען סאטמארע אידן און רבנים און אויפנעמען אזאלעכע פאליטישאנס? שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר, און מען נעמט אויף אלע. ווינער איז יעצט דא, און שפיצער, און קווין, און גרינפעלד, און די גייען פירן די שטאט ניו יארק, יעצט ווייס ווי אזוי עס וועט אויסזעהן? הלוואי כסדום היינו וכעמורה דמינו. איך זאג דעם עולם אז מען מוז אנטלויפן פון דא, ווייל מען וועט נישט קענען דא אויסהאלטן פון די רענטס, נישט די רענטס וועלן אונז פארטרייבן. נישט קענען דא בלייבן. אמאל איז געווען טבריה זייער א הייליגע שטאט ס'איז געווען די תלמידי הבעל שם איז געווען איינער פון די לעצטע רבנים, שניפס האט ער געהייסן, ער איז ארויס געגאנגען ער האט געזאגט פארן עולם רבותי מיר קענען טבריה נישט בלייבן וואוינען ווייל ס'האט זיך אריין געמישט די אלע תערובות און דארט איז דא דער כנרת ווי מען גייט שווימען האט ער מיט צוויי טרערן אין די אויגן געזאגט טבריה טבריה דו ביסט געווען אזוי שיין און אזוי הייליג און יעצט ביסטו חרוב געווארן. און יעדער האט פארלאזט די שטאט טבריה און צוריק געגאנגען וואוינען אין ירושלים און אנדערע פלעצער. געווען אמאל א צייט, עטס געדענקטס אויפן רעבינס טיש האט מען געזינגען, ווילאמסבורג בלייב מיר געזונט, מ'האט געלערנט תורה און געדאנקט דעם בורא, דעמאלטס האט געהייסן מען פארט אויף א שטאט דאווער אין ניו דזשערסי, אפנים וואס ווער האט באמת אבער אראפגעברענגט די שטאט? נישט די גוים, די אידן, עטס כאפטס נישט עטס עטס אליין נישט קענען דא וואוינען, און חוץ פון דעם וואס וויל יעצט דער אייבערשטער? דער אייבערשטער וויל זען זיין געטריישאפט ווער ס'איז פאר אים געטריי. איך בין אייביג מסביר דעם אייבישטענס נצחון דאס געווינס איז נישט אזוי ווי א געווינס פון א נארמאלן בשר ודם, דעם אייבישטענס נצחון איז נישט אז דו וועסט מוזן דעם ענטעני ווינער מאכן אויס פאליטישן און דו וועסט מאכן די אלע אנדערע אויס קווין, דעם אייבישטענס געווינס איז אז דו ביסט מוחה. דו דארפסט מוחה זיין, דו דארפסט זאגן די תורה ערלויבט מיר נישט, איך קען דיך נישט אויפנעמען און פארטיג. אה יענער העט עניוועי געווינען? דעטס זשאסט טו בעד, אונז זעמער אידן, כ'מיין נעכטן האמער אלע זיך געפלאגט און געפאסט, יעדער האט זיך געפלאגט, ס'איז קיינעם נישט גרינג געגאנגען אין א הונדערט דעגריס טאג, קיינער האט נישט געזאגט כ'גיי עסן ווייל כ'בין שוואך, צו ווייל כ'פיל מיך נישט אזוי גוט, אונז זעמער מוותר זייער אסאך פאר די הייליגע תורה, אונז זעמער עובדי השם, אונז זעמער בנים אתם להשם אלקיכם, אונז דארף מיר ווייזן, ס'זאל אראפגיין אין היסטערי, א יעדער זאל וויסן, ס'האבן געוואוינט אידן אין ניו יארק, און זיי האבן נישט געוואלט די אלע חוקי תועבה פאליטישאנס, און זענען געווען אפגעהיטן, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס געווינס, אפילו נאר אחד בעיר ושנים במשפחה, ווען משיח וועט קומען טאקע נאר זיין אזוי אחד בעיר ושנים במשפחה, די איבריגע וועט אלעס אונטערגיין נעבעך, ווייל יעדער וועט זיך לעקן צו די פאליטישאנס, סאו זעמער געגאנגען און האמיר געפאסט. נעכטן, און מיר זעמער אַז אַזוי ווי סדום און עמורה, און ווי גייען מיר אונז אָנקומען? אין נערגעץ נישט. דער אייבערשטער וועט ענק נישט ברענגען קיין משיח ווען עטס זענטס מחלל שם שמים פון אַלע זייטן. ער האָט דאָך אונז וועגן דעם אַוועקגעטריבן פון ארץ ישראל, סאָו פאַרוואָס זאָל ער זיין אַזוי גוט און עס יעצט צוריקגעבן ווען אונז האַלט מען ביי די זעלבע? בעסער געזאָגט, אפילו ווען ער גיט עס דיר צוריק, העט ער דאָך נאָכאַמאָל מוזן אַרויסוואַרפן אונז, ווייסט מען נאָך אַ גלות העט נישט זיין. סאו ווי העוו טו סטרעיטן אוט, נישט מחלל זיין שם שמים, קיינער קומט נישט ארויס מיט א סטעיטמענט, יעדער וועט אויפנעמען די פאליטישענס, און ס'האנדלט זיך דא גרויס געלט, און פארטיג, און מיט דעם וועט זיך עס אנהייבן און מיט דעם וועט זיך עס ענדיגן. יעצט די אלע כלל ישראל די וואס זענען נישט אין די פאליטיקעל פיעלד, עטץ גייטס דאך נישט באקומען פון דעם געלט, פארוואס זאלט עטץ לאזן מחלל זיין שם שמים און עטץ האטס אפילו גארנישט דערפון, סאו האמער א כלל אין די חזל, אין אדם חוטא ולא לו א מענטש זינדיגט נישט אז ער האט גארנישט דערפון. סאו ווי זענט עטס? ווי איז כלל ישראל? פארגעס די רבנים. ווי איז כלל ישראל? יעצט, כ'האב ווען געזאגט אז איך וואלט געוואלט אז אהרן און זלמן לייב זאלן זיך אראפזעצן און דורכשמועסן אלעס. מען קען נעמען קלוגע מענטשן זאלן מיטארבעטן, אבער נישט די טעראריסטן, די וואס זענען אינטערעסירט צו מאכן אפאר טאלער דא. איך האב דורכגעפירט ארביטרעישן. זייער אסאך ירושות, יעדער האט אונטערגעשריבן, ס'איז א ליגעל ארביטרעישאן, ס'איז ביינדינג, ווען איך האב אנגעהויבן האב איך געזאגט פאר די משפחה, הערטס אויס, איך וויל רעדן נאר פון די יורשים, און נישט פון די יורשים'ס ווייבער, און נישט פון די יורשים'ס מענער, ס'טייטש אזוי אז דער איד האט געהאט דריי זין מיט דריי טעכטער, וויל איך מיט זיי רעדן. אוודאי זענען מיר ביים טיש, נישט פרייוועט. אבער איך בין נישט אינטערעסירט וואס די דריי קינדער'ס ווייבער האבן צו זאגן, און נאכדעם וואס די דריי טעכטער'ס מענער האבן צו זאגן. דורכגעפירט צענליגע אזאלכע און ס'איז זייער גוט געגאנגען. ויהי היום, נאך עפעס אזא דורכפיר אויף צו אן ארביטרעישן, קומט אריבער צו מיר איינער און ער זאגט מיר, ווייסט, מיין ווייב איז נישט מסכים צום דיעל. וועגן דעם האב איך דאך געזאגט אז דיין ווייב זאל נישט קומען, איך האב געוואוסט זי וועט נישט מסכים זיין. זאג, דיין טאטע איז געשטארבן, ער האט שווער געארבעט פאר דעם געלט, און דיין טאטע וויל אז ס'זאל גיין צו זיינע קינדער. וואס דיין ווייב האט צו זאגן, און וויפיל דרך ארץ זי האט פאר די אנדערע ברידער, און פאר די אנדערע שוועסטער, אינטערעסירט מיך זייער ווייניג. זאגט ער, אה, יעצט כאפט ער שוין פארוואס איך האב געוואלט אז ס'זאל נישט קומען נאר די אבלים אליין. אוודאי אזוי. א ברודער מיט א ברודער פארשטייט זיך, א ברודער מיט א שוועסטער פארשטייט זיך, אז קומט א פרעמדע און זי האט חתונה אין די פעמילי, פארשטייסט מען האט איר געטון א טובה, מען האט איר געגעבן א מאן, אדער פארן איידעם האט מען געגעבן א פרוי וואס האט אפאר טאלער, מיינט נישט אז דו ווערסט שוין באלעבאס אויף דעם געלט. סאו משה פרידמאן האט גארנישט מיט די טייטלבוים פעמילי, ער הייסט פרידמאן און זיי הייסן טייטלבוים. פרעג זאלי כהן צו ער וואלט זיך משדך געווען מיט משה, זיך ענדערש משדך געווען מיט פיליפס. מיט פולאפ'ס ווי ער האט זיך משדך געווען געווען מיט משה. נו, סאו, ווי קומסטו אריין דא אין דעם געשעפט צו צוברעכן יענעמס משפחה? אז אויף צו בויען די משפחה ווייטער ביסטו נישט גוט, וויאזוי ביסטו בארעכטיגט צו צוברעכן די משפחה? און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, זאלי כהן און די אהרונים, די אהרונים האבן ווער ס'רייצט אים אן, עטס דארפטס אנהייבן צו פארשטיין אז יעדער וואס ס'לייגט ער אריין היז טו סענטס, האט נישט אין זין זיין משפחה, ער האט זיך אין זין ער וויל אז די פייט זאל אנהאלטן ווי לענגער, די פייגעלע זאל ווייטער פייפן, און דער שופט מאכט דאס געלט. דאס איז א גאווערמענט זאך וואס די גאווערמענט קען באשטיין ס'זאל זיך ציען ביז משיח קומט, אין אפסטעיט האבן זיי נאך נישט געהאט אזא מין רעוועניו ווי וואס זיי האבן געהאט די לעצטע צען פופצן יאר, די דזשאדזשעס, די לויערס, אלעס לעדזשיט, סאו רבותי לאמיר זיך אביסל אויסטרעטן, ס'איז שוין נאך תשעה באב. יעצט די מפרשים. דער עין יעקב בניהו בן יהוידע זאגט פארוואס דארף שטיין קמצא בר קמצא מוז ארויסשטיין דער נאמען פונקטליך, זאגט ער דאס איז צו ווייזן אז אפילו פאר איין מענטש קען דער אייבערשטער צוברעכן דעם גאנצן בית המקדש, איין מענטש'נס כבוד, אז סתם א איד געקומען צו א חתונה, זאגט דער אייבערשטער איך ברויך נישט אזא בית המקדש, און דאס דארפט עטס אנהייבן צו פארשטיין, מען טרינקט יעדנ'ס בלוט דא אין שטאט, ס'האט זיך אויפגעשטעלט א משמרת הצניעות, קיינמאל נישט געטוהן קיין צניעות, הפך פון צניעות געטוהן, מען האט יעדנס בלוט געטרינקען פאר גארנישט, מען האט געטרינקען בלוט פון בחורים, פון מיידלעך, פון יונגעלייט, פון ווייבלעך, מען האט זיי געהייסן זיי זאלן וואקן זעהן וויפיל ס'שאקלט זיך פון זיי, פוי, חזירים, און אהרן טייטלבוים האט דאס צוגעלאזט, וואס איז געווען זייער ראש הקהל? דוד עקשטיין, אזעלכע שמוץ יאנץ, און איך בעט יעצט זייער שטארק, מען וויל דער אייבערשטער זאל בויען דאס בית המקדש, אלע שאלעשידעסן זאלן זיין אנגעצינדן די לייטס. ביי אהרן, ביי זאמא לייב, און אלע אנדערע פלעצער, ווייל וואס גייט פאר ביי שאלעשידעסן דאס ווייסט מען, ר' חזקל שמש איז געגאנגען מיט א פלעשלייט און און היינט גייט משמרת הצניעות, וואס קענסטו מיר זען מיטן פלעשלייט קענסט מיר זאגן? קענסט יענעם זען דעם פנים? קענסט נישט זען ווי די הענט ליגט אים? יעדע טאטע וואס ער ווייסט אז דארט ווי זיין זון גייט אין א בית מדרש פירט מען א טונקל אין שאלעשידעס זאל מאכן זיכער אז זיין זון זאל נישט דארט אהין גיין. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן די מקוואות, ס'איז זייער וויכטיג, אז דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין, אונז האלט מיר ביים דורכפירן יעצט א געזעץ אז קינדער וואס זענען אונטער די בר מצוה, געוואלט האב איך ביז די אכצן יאר, עטליעסט דער גוי האט געוואלט ביז די אכצן יאר, ווייל ביז די אכצן יאר הייסט מען ביי זיי נאך א מיינער, אבער איך האב זיי מסביר געווען ביז די אכצן עט נישט ארבעטן ווייל ביי איד הייסט מען שוין א מעידזשער נישט קיין מיינער ביי די דרייצן יאר, סאו. בקיצור, ס'עט מסתמא יעצט ארויסקומען דער נייער געזעץ, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, מ'דארף נאר האבן אפאר רבנים זאלן אונטערשרייבן, אין ארץ ישראל האב איך שוין אריבערגעשיקט מ'זאל אונטערשרייבן, און איך בעט אז עסקנים זאלן מאכן אזא צעטל, אז על פי תורה איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס א קינד זאל גיין אין מקווה ביז פאר די דרײַצן יאר, און טאמער ס'עט אריינקומען אין אפעקט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, עט מען צונעמען דאס קינד פון די עלטערן, די ACS.

מיט אייבערשטנ'ס הילף. יעצט איז דא א קעיס ס'הייסט זימערמאן, עטץ קענטס יואלי זימערמאן, ס'אבער נישט דער זימערמאן, אזוי ווי איך האב ענק מסביר געווען, ווען מ'רעדט פון גרינפעלד רעדט מען נישט פונעם בוטשער גרינפעלד, מ'רעדט נישט פונעם קעש טשעקינג גרינפעלד, און מ'רעדט אפילו נישט פון גרינפעלד דער וואס האט פארקויפט די טליתים און די טליתים קטנים, מ'רעדט פון א נייעם גרינפעלד א געוועלטן גרינפעלד וואס ער האט אריינגעברענגט. דעם איך ווייס, ס'איז א זכר צו א נקבה, אין ענגליש זאגט מען פאר יעדן די זעלבע לשון זכר און לשון נקבה, אין היברו איז זאגט מען אנדערש פאר א מאן צו פון פאר א פרוי, מען זאגט למשל כתבת דאס געשריבן, פאר א מאן זאגט מען אתה כתבת, פאר א פרוי זאגט מען את כתבת, סא איך זאג ענק די אמת, נאך א מזל אז אונז האמיר נישט קיין היברו אויף ענגליש, ווייל ווען נישט וואלט מען נישט געוויסט דא מיט די קווין איז א זכר צו א נקבה. כ'ווייס נישט ווער ס'מעג זיך מייחד זיין מיט איר, א זכר צו א נקבה, כ'מיין אז קיין איינער נישט, עניוועי, ס'דא יעצט אבער א זאך מיט די הצלה איז געווען א מורא'דיגע זאך, מ'האט זי אריינגעברענגט קיין בארא פארק ס'איז געווען א גרויסע אויפנאמע, און א פרוי האט געחלש'ט און צוזאמגעפאלן, אזוי ווי זי האט געחלש'ט האט מען גערופן ניין וואן וואן, עטץ קענטס דאך מיין נאמבער ניין וואן וואן, ס'האט געדוירט זייער לאנג ביז זענען געקומען, און דערווייל חלש'ט זי. געגאנגען מען האט גערופן די הצלה, די הצלה איז גראד געקומען און מען האט זיי אריינגעטראגן און מען האט זיי געסעיווט און פארטיג. שרייט יעצט די קווין מען דארף נעמען די אלע אווערפלאו קאלס פון די ניין וואן וואן און געבן פאר די הצלה. דעיס איז שוין א פראבלעם ווייל צו מען מעג מחלל שבת זיין פאר א גוי לכתחילה הייבט זיך שוין אן א גאנצע שאלה אין די הלכה. יא, איך וויל אפילו נישט אריינגיין יעצט אין דעם ענין. נאכדעם דאך אזוי, דו מוזט דאך גיין ווייל העי וועיט א מינוט ווייל. פארשטייסט דאך, מען קען נישט זאגן איך גיי נישט פאר א גוי, און אנפאנג ווייסט אז ס'איז פאר א גוי, סאו עט די ענד אוו די דעי גייט דאס זיין א מורא'דיגע זאך, און ליסן קערפול, די הצלה גייען מאכן א חשבון אזוי, אונז, און מען לויפן אומזיסט, כ'געדענק כ'בין אמאל געווען אין א סטאר, כ'האב געהאלטן אינמיטן קויפן עפעס, אינמיטן רעדן זאגט יענער, ר' נחום, כ'האב צוגעשפארט דעם רעדזשיסטער, אז איר ווילט קענט איר ווארטן ביז איך קום צוריק, ווען נישט גייטס געזונטערהייטן ערגעץ אנדערש, וואס איז? כ'האב א הצלה קאל, מיט אזא מסירות נפש וואס די הצלה האט געארבעט אלע יארן. איך זאג נישט זיי זענען א פערפעקט ארגענעזעישאן, זיי האבן געהאט אסאך פראבלעמס אבער על כל פנים זיי האבן געארבעט מיט מסירות נפש. יעצט הייבט זיך אן א נייע מעשה, דער לויפער פון די הצלה קריגט גארנישט, דער פון די EMS קריגט מסתם פערציג דאלער א שעה מיט די בענעפיטס, פלאס ער האט א ריטייערמענט מיט א פענשן פלאס ער דארף נאר ארבעטן אזויפיל טעג א וואך און אזויפיל טעג א חודש. פלאס נאך א סערטן אמאונט קריגט ער טיים ענד ע העף און טו טיימס, פלאס ער באקומט א פענשן, פלאס מ'זאגט אים אן שטרענג דיך נישט איבער, דו לויף שטאט, דאס איז א מין לויפן וואס הייסט לויפן שטאט, איז במילא דער הצלה מענטש גייט דאך לויפן מיט מסירות נפש און מיט בלוט, גייט זיך אנהייבן א פראבלעם, דער הצלה מענטש קריגט נישט באצאלט.

ס'איז נישט ווערט געווען גארנישט, האט יעדער געקענט חתונה האבן אן געלט צו מיט געלט, מ'האט זיך שוין געפלאגט, מ'האט שוין צוזאמגעשטעלט די פערציג דאלער א חודש רענט, בארג היינט אז ס'קאסט צוויי, צוויי אהאלב טויזענט דאלער, און ס'איז געווארן א געהעריגע לעדזשיטימעט ביזנעס, איר ווייסט וואס די סוף גייט זיין, איך גיי ענק זאגן נביאות, ביז אפאר יאר וועט איר נישט טרעפן איין איד אין ווילימסבורג, איר ווייסט פארוואס? ווייל יעדער איד האט עס פארדינגען פאר א גוי, ווייל דער גוי ברענגט מיט פינף חברה, און יעדער צאלט אים פינף זעקס הונדערט דאלער. האט ער דריי דריי אהאלב טויזענט דאלער. א איד קען אזוי נישט וואוינען. סא דאס אלעס וואס סאטמאר רב האט זיך געפלאגט אויפצושטעלן אידישקייט, און דאס אלעס וואס דער קלויזענבורגער רב האט זיך געפלאגט אויפצושטעלן אידישקייט, און אלעס וואס פאפא רב האט זיך אויפגעשטעלט האט זיך געפלאגט אויפצושטעלן אידישקייט, בעיסיקלי דאס אלעס גייט ווערן אן ענטרעפרענור פאזישען, און מענטשן וועלן מאכן מיליאנען, און ס'איז ווידער נישט דא קיין אידישקייט אין אמעריקע, ס'איז נישט דא דער געטרייער איד וואס זאל זיך זאגן איך האב א צען מיליאן דאלער איך דעדיקעיט עס צו מאכן נאך א שטעטל ווי אידן זאלן וואוינען אין א שטעטל, איך האלט נישט פון א שטעטל פרייוועט, עס וועט אויסזען ווי קרית יואל, מען וועט זיך הרג'נען בייטאג און ביינאכט, סאו די אמת גייט זיין יעדער גייט פארדינגען פאר גוים, איך געדענק ווען די ערשטע וואס האט פארדינגען איז געווען ר' נחמן בראך מיט דעם גרויסן הויז, דער האט געצאלט די רבנים די מאפיא און זיי האבן געמאכט א מעפ ווי מען מעג יא פארדינגען און ווי נישט, אזוי וויל איך פרעגן באמת א שאלה, א איד וויל פארקויפן דאס הויז. און א צווייטער איד קומט און ער געט אים לאמיר זאגן זיבן הונדערט טויזנט דאלער, קומט א גוי און ער זאגט איך געב דיר א מיליאן דאלער דערפאר, איך האב נישט קיין פראבלעם, ער איז רייך, ער וויל וואוינען אין אזא אידישע קאמיוניטי טייפ, א קאמיוניטי וואו מען באדערט נישט זיינע טעכטער, מען טאר נישט נאכפייפן, צו מען טוט נישט נאכפייפן זיין ווייב, סא עט די ענד אוו די דעי גייט עס זיין אזוי אויספארקויפט אזוי ווי די איסט סייד איז געווארן אויספארקויפט פאר די טשייניז, טשייניז זענען אריינגעקומען, זיי האבן געאפערט געלט און א גוטן. טא ווער האט געקערט אז ס'וואוינען אידן דארט? רוב קינדער פון די אידן וואס האבן געוואוינט אין די איסט סייד, כ'האב יעצט געמאכט א מקווה, אין אריזאנע, זיי וואוינען אין אריזאנע וואוינען זיי אלע, ווייל דארט איז דעמאלטס געווען פאר הונדערט טויזענט דאלער א הויז און זיי האבן געקאלעקטעד דא זיבן אכט הונדערט טויזענט, די אלע פראדזשעקטס וואס איר זעהט אין די איסט סייד דאס איז געווען פעדערל קאאפס וואס מ'מעג עס נאר פארקויפן מיט דריי פיר פראצענט מער ווי מ'האט עס געקויפט, שפעטער האט די גאווערמענט אראפגענומען דעם בען. מ'קען עס פארקויפן פאר די אופן מארקעט, וועליכער איד האט נישט פארקויפט פאר א טשייניז, די טשייניז אריינגעקומען מיט די גרויסע געלטער, ענד הו קעירס, אונז זעמער נישט מער ברידער איינער מיטן צווייטן, והא ראיה אונז האמער נישט קיין בית המקדש, ווען אונז וואלט מיר געווען ברידער וואלט מער אלע זינד אויף די וועלט געקענט זינדיגן, משכב זכר, נישט האלטן שבת, אלעס וואלט דער אייבישטער געמוזט פארקוקן, אזוי ברענגט די גמרא, נישט אז איך זאג מען זאל עס חלילה טוהן, אבער די גמרא ברענגט, פארוואס אחאב בן עמרי געווען אן עובד עבודה זרה? פארוואס? האט ער זוכה געווען צו זיין צוויי און צוואַנציק יאר א קעניג, זאגט די גמרא, ווייל זיי האבן זיך ליב געהאט, ס'איז נישט געווען ביי זיי קיין לשון הרע, פון וואנעט ווייסט די גמרא? זאגט די גמרא א פשוט'ע ראיה, אחאב האט געוואלט הרג'נען די הונדערט נביאים וואס עובדיה האט באהאלטן אין צוויי היילן, און ער האט נישט געהאט קיין געלט זיי צו געבן צו עסן, איז ער געלאפן, איז ער געלאפן. צו אחאבֿן, און ער האָט געמאַכט אַ לאָון, און פֿון די געלט פֿון אחאבֿן האָט מען אױסגעהאַלטן די נבֿיאים, װען די נבֿיאים האָט אחאבֿ געװאָלט יעדן טאָג הרגען. זאָגט די גמרא, ס'איז נישט געװען קיין לשון-הרע, ס'איז נישט געװען קיין לשון-הרע, װען ייִדן זענען באַחדות איז נישט דאָ די אומה ולשון װאָס ס'קען אונדז רוקן פֿון פּלאַץ. װעגן דעם, די גרעסטע פּראָבלעם בײַ ייִדן איז, אַז מע זאָל זײַן באַחדות, דאָ הונדערטער מנהגים, מיט דאָס, מיט יענץ, אַלעס! מע זאָגט אַ גוט װערטל, װען װײסט אַ ספֿרדישער בית-מדרש אַז מע דאַרף שױן בױען אַ נײַס, װען ס'איז דאָ צװאַנציק ייִדן? ווילאנג ס'איז נישט דא צוואנציג אידן האט מען נישט בויען א נייס ווייל סוף כל סוף צעברעכט זיך א מנין, דער האט נישט דא און יענער האט נישט דא און ס'איז דא צוואנציג איז די צען גייען אוועק ווערט שוין צוויי שילן און דאס איז אונזער פראבלעם אונז זעמער נישט גענוג באחדות אונז רייס מיר זיך ארום און ממילא קען מען נישט קען מען אין ערגעץ נישט אנקומען אפילו מ'וואלט געווען ערליך כל שכן ווען מ'איז נישט ערליך איז די זעלבע. איז דאס מיט די ריעל עסטעיט? אונז זעמער נישט ערליך? אונז זעמער נישט פרענדס איינער מיטן צווייטן? ווען איינער וועט דיר געבן מיט פופציג טויזנט דאלער מער, וועסטו שפייען דעם איד אין פנים. דו ביסט נאר מיטן איד ווייל ער האט פערצופאל געקויפט א הויז לעבן דיר. אבער דו וואלסט אים דערטרונקען אין א לעפל וואסער ווען דו קענסט מאכן הונדערט טויזנט צו פופציג טויזנט דאלער. ס'איז א ביג פראבלעם. מ'האט נישט געלערנט בין אדם לחבירו. איז דאס איז מיט די הייזער די זעלבע זאך. גייט זיין יעצט מיט הצלה ווילאנג ס'איז געווען צוזאמגעשטעלט פון שיימעס פון אביסל געלט פון ארעם געלט געווען זייער גוט איך געדענק נאך רבי הערשל וועבער איז געלאפן מיט א טאנק אראפ אין ווילימסבורג יעדער האט געלאכט אבער היינט אז ס'ווערט א מולטי מולטי מולטי מולטי מיליאן דאלער ביזנעס זיי האבן געראדזשעס פראפערטי מיט אלעם און איך מיין זיי האבן שוין אנגעהויבן אפילו צו בילן אין ניו יארק אויכעט ס'עפעס דא אן אגרימענט און נאכדעם קומט נאך קווין און זי גייט זאגן די סורפלאס גייט מען פון ניין וואן וואן גייט מען געבן פאר די הצלה איז אבוויעסלי וואס סגייט געשען איז זיי וועלן עס נישט טוהן פאר געלט זיי האבן א קאנטרעקט מיט די סיטי פֿופֿציק מיליאן אדער הונדערט מיליאן דאלער א יאר מיט צו געבן אמבולאנסן און איינמאל סווערט א ביזנעס איז עס מער נישט ברידערליך און די חברה וועלן זיך אויך אויסלערנען צו גיין שטאט אזוי ווי יענע חברה לערנען זיך אויס צו גיין שטאט, און זיי וועלן זיך אויסלערנען אלע טריקס אויף די בוק, און ס'וועט נישט זיין מער קיין געטריישאפט און א גוטן טאג. און דעמאלטס וועל איך בלייבן דער ווינער, ווייל איך זאג אייביג מ'זאל עניוועי רופן נאר נײַן וואן וואן. ווען מ'מאלעסטעט א קינד זאל מען נישט רופן סעווען וואן עיט טרי עיט סעווען וואן סעווען פייוו או, נאו וועי! עניוועי, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט איך הער זאגן. אז מ'האט ברוך השם דעם מאלטאווסקי'ן ארויסגעווארפן פון בעלז, אזוי הער איך, איך ווייס נישט ס'איז אמת צו נישט, איך הער מ'האט אים געזאגט ער זאל נישט קומען מער, מ'האט אים אויך געזאגט, ער זאגט נחום ראזנבערג ס'איז א ליגנט, ס'איז אלעס ליגנט, זאגן זיי ניין ניין ניין, אונז האמיר דא אין אנטווערפן גענוג קעיסעס וואס זיי האבן שוין גערעטט קעגן דיר, און מ'רעדט נישט פון דעם קעיס פון ענגלאנד, און נאכדעם זאגן זיי נאך א זאך, אזוי ווי דו ביסט געגאנגען פראטעסטירן קעגן די מדינה אין בריסל, אונז זעמיר נישט צופרידן געווען, אונז האט מען נישט געהייסן מ'זאל גיין, איז ממילא האסטו עניוועי נישט וואס צו זוכן דא. דיין שווער איז געווען א בעלזער חסיד, אבער בנוגע לגבי דיר האט עס גארנישט צו טון, און מען האט מיך שוין געקאלט אז וויזשניץ מיט נאך עפעס איך ווייס וועלכע חסידות האבן אים געזאגט אז מיינסט דאך אז טאמער מען וועט דיך ארויסווארפן פון בעלז וועסטו קומען צו אונז, אונז זוך מיר נישט מער קיין אזעלכע פאציענטן. סא דאס איז ברוך השם א מעידזשער ברעיק טרו אינעם עולם פון פעדעפיליא, איר ווייסט נישט וואס דאס מיינט.

און איך האב הנאה ברוך השם מען ווארפט ארויס די חזירים אונז מיר זאלן אים צו רודפ'ן עד החרמה און ביז מיר צו פטור ווערן דער מלאך, ס'איז געווען דא א איד דער מלאך אין אמעריקע האט מיר ר' מאיר וועבערמאן אמאל געזאגט אז ער האט געזאגט ער זעהט וואס עס גייט זיין גרויסע צרות אין אמעריקע די נסיונות פאר אידישקייט מיט אלעם זאגט ער מיינע תלמידים האב איך אויסגעלערנט איין זאך אז ווען זיי טוען אן עבירה

געטוהן די תאווה מיט אזא ברען, וואוי דער מלאך געוואקסן אין די לענג אין די ברייט, איז די ביידע מיני מלאכים די ציטער, ווייל פשוט אז האסט געטוהן די עבירה מיט אזא התלהבות וואס האסטו נישט געטוהן די מצוה אויך אזוי, און האסט געטוהן די מצוה אזוי קאלט וואס האסטו נישט געטוהן די עבירה אזוי קאלט, דער מלאך געזאגט כ'האב אויסגעלערנט מיינע מענטשן אז זאל טוהן די עבירה אביסל קאלט ס'זאל נישט זיין אזא גראבער אנגעשוואלענער מלאך.

סאו וואס האט געדארפט ווערן וועגן דעם א איד? עניוועי, ס'אהא, דאס א חילול השם בתוך חילול השם, אבער איז נישט אזוי ווייט פאר אונז, איז במילא האב איך נישט מיטגעהאלטן מיט דעם קעיס. איך בין דאך נישט אינטערעסירט מחלל זיין שם שמים. ווען די רבנים העטעך פעטעך העטן זיך ווען אראפגעזעצט, און זיי וואלטן געוואלט אויסהערן דעם פראבלעם פון די שטאט, וואלטן מיר דאך אונז זייער גוט געפארן. וואלט מען זיך געפארן ממש ווי א זייגערל, און ס'איז געקומען זיי האבן נישט קיין פראבלעם. נחום ראזענבערג מ'עט אים לייגן אין חרם, מ'עט אים אראפווישן. אזוי זיי האבן זיך אלץ געטון, זיי האבן געמיינט יעצט זאל מען זיך שוין לאזן, מען לאזט זיך היינט נישט, נישט נאר אלס עניני יראת שמים לאזט מען זיך נישט מער, וויבאלד איך האב אויסגעלערנט דעם עולם ווי אינגאנצן צוריק געבליבן אונז זעמער און וואס מען טוט מיט אונז און מיט אונזערע קינדער, האט זיך דער נישט גרויסער פרומער יונגערמאן זיך אויך שוין אויפגעשטעלט, נא, דאס וועט נישט אנהאלטן. דיס איז גאנע פיניש! נעמסט די קליינע קינדער טראגסטו פאר א פראטעסט, כ'האב נישט געזען דארט ס'זאל זיין די זעכצן זיבעצן און אכצן יעריגע בחורים, זיי זענען שוין נישט אינטערעסירט, זיי האסטו פארלוירן, ווייל דו האסט איינגערעדט צופיל הגיונות, האסט איינגערעדט אז די קלויזנבורגער רב איז געגאנגען מיט א געשטיצטע בארד מיט א פראק מיט א צילינדער און די ליבאוויטשער רבי געגאנגען מיט דאנגערי הויזן, יו לאסט דעם אלל, קיינער גלייבט ענק שוין היינט גארנישט. ס'קאלט מיך אויף איינער, זאגט ער, איר ווייסט, כ'מוז דיר דאנקען, פיר יאר האב איך שוין נישט געלייגט. תשעה באב תפילין, טאקע אזוי געווען, איך בין געווארן מיד, בין אהיים געקומען, איך האב מיך געלייגט שלאפן, ווער האט דען געוואוסט מיך אויפצווועקן, ס'ערשטע יאר איך האב דיך געפאלגט, דאס יאר, בין געגאנגען, כ'האב געדאווענט אינדערפרי געהעריג מיט תפילין, מענטשן האבן געקוקט אין שול, זאג איך זיי איך דארף גיין ארבעטן, סאו, ברוך השם אבי דער עולם ווערט שוין נארמאל, מ'איז דאך געווען ממש משוגעים, מ'האט געלעבט אונטער די פחד פון אפאר טעראריסטן. יעצט כהאב געזאגט וועגן דעם שבת נחמו וואסער א הייליגער שבת איז דער אייבערשטער וויל אונז טרייסטן נאר אונז זינדיג מיר מען פארט אין אלע האטעלן מיט מאטעלן איסור יחוד איסור ביאות אסירות מיט אלעם איך בעט דעם עולם טריי טו ביהעיוו יור סעלף טוטס נישט די אלע ווילדע משוגענע זאכן עווענטשעלי יו גאנע פעי ע פרייז, ד' מיתות בית דין זאגט די גמרא בטלו, אבער דין ד' מיתות בית דין לא בטלו, עס איז געווען דריי קינדער האבן זיך דערטראנקען דעם זומער, מען נעמט אומשולדיגע קליינע קינדערלעך און זיי דארפן אונז נעבעך מוסר זאגן און לערנען, כ'האב ענק שוין געזאגט אז מען דערטרענקט זיך אין א נהר, ס'איז מיתתו בחנק, אשת איש. איז חנק, מען דארף אנהייבן צו לעבן א הייליג און א ערליך לעבן. יעצט אויך אוועק פלוצלינג א יונגערמאן פערציג יאר, וואס וויל דער אייבישטער דא אונז ווייזן מיט דעם אלעם? ער וויל אונז ווייזן אז דער רמב"ם לערנט אונז. ווערט אויך צוגעברענגט אין שלחן ערוך אין סימן ר"מ שטייט אזוי, סעיף י"ד, שכבת זרע היא כח הגוף, די שכבת זרע דאס איז דער גאנצער כח פונעם גוף, ס'איז אויך מאור העיניים, ס'איז די ליכטיגקייט פון די אויגן. וכל זמן שתצא ביותר, אז מ ס'גייט ארויס צו פיל דערפון, הגוף כלה, דער גוף ווערט אויפגעגעסן, אויפגעענדיגט, וחייו און זיין לעבן אובדים זענען פאריבער, וכל השטוף בבעילה זקנה קופץ עליו. ווען איינער טוט צופיל מאל אז ער איז מוציא זרע, אפילו ווען ער טוט עס לשם מצוה מיט זיין ווייב, צו כדומה, באט איף הי אווער דאז איט, דעמאלטס. ווערט ער זייער שנעל אלט. ס'הייסט ס'איז דא מענטשן וואס זענען דרייסיג יאר אלט און זיי שטארבן, ווינדערט מען זיך וואס איז ער אזוי יונג געשטארבן, ער איז שוין אין אמת'ן אכציג יאר, ווייל ווי מער ער נעמט ארויס שכבת זרע קודם ווערט מען זייער נערוועז, דאס זאגן אלע סייענטיסטס אויך, און אויכעט די ברעין, די מח פון ווי דארטן. דעוועלאפט זיך די שכבת זרע, און האלט עס אין איין ארויסנעמען ווערט עס צוזאמגעשרימפן, דאס איז פארוואס מענטשן קריגן סטראוקס איז ווען זיי באקומען אז ס'גייט נישט דורך די בלוטן געהעריג אין מח, ס'איז זייער א האקעלע זאך דאס. יעצט זאגט ווייטער די שלחן ערוך מיטן רמב ם וכוחו תשש זיין כח ווערט שוואך ועיניו כהות, די אויגן הייגן הייבן אים אן וויי צו טון, וריח רע נודף מפיו, ס'קומט ארויס א געפערליכע שלעכטער גערוך פון זיין מויל.

די ציין פאלן אים ארויס, והרבה כאבים חוץ מאלה באים עליו, אסאך מער קראנקייטן קומען נאך אויף דעם מענטש וואס ער איז מוציא זרע, נישט נאר דאס ווייל ס'איז אן עבירה, איך רעד יעצט פיזיקל, ס'איז א פיזיקל דעמעדזש. אמרו חכמי רופאים, די חכמי רופאים זאגן, אחד מאלף, איינער פון טויזנט מת שטארבט משאר חלאים, פון אנדערע קראנקייטן, והאלף, און די איבריגע טויזנט, טייטש די נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק שטארבן מרוב תשמיש. לפיכך זאגט די רמב ם און די שלחן ערוך צריך אדם להיזהר דארף א מענטש זייער זיין געווארנט. יעצט וויפיל כח א מענטש האט דאס פילט ער אליינס, א מענטש דארף וויסן הי שוד נאט אווערדו איט. יעצט די זאך ווערט געברענגט אין שלחן ערוך און אין רמב ם, און דער אמת איז מען דארף עס פארשטיין, יעדע זאך וואס דער באדי רידזשעקט, צואה, צואת אוזן, צואת עיניים, אלעס איז וועיסט, מ'גייט ארויס גדולים, איטס וועיסט. די איינציגע זאך וואס איז נישט קיין וועיסט איז שכבת זרע, ס'איז א ווערי פרעשעס טינג, ווען איינער האט נישט פון דעם קען ער נישט האבן קיין קינדער, און דאס קען מאלטיפלייען, דאס קען מאכן א נייע מענטש זאל געבוירן ווערן, שטעל דיר פאר ס'איז א טיפה זרע, ס'איז א ליקוויד, און אין דעם ליגט די ביינער פונעם מענטש און דער קאפ פונעם מענטש און די אויגן פון מענטש און די פיס פונעם מענטש, דער סקעלעטאן, אלעס ליגט אין דעם. דאס אלץ וואס דער הייליגער באשעפער האט דאס אריינגעפלאנצט אין די וועלט, אין די בריאה, און מיט דעם טאר מען נישט זיין קיין כפוי טובה פארן אייבערשטן. יעצט, אז מען טוט עס צופיל נוצן, ווערט מען אלט און קראנק, און נערוועז, און צודרייט. יעצט, איך מיין נישט חלילה צו זאגן אז דער אינגערמאן איז וועגן דעם אוועק, איך וויל נאר זאגן דאס איז א וועיק-אפ קאל, רבותי! איטס א וועיק אפ קאל, דער אייבישטער מאנט ביי אונז קדושה, טהרה, און ער מאנט ביי אונז אז די פרויען זאלן זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, און דאס זענען נעבעך די דריי קינדער וואס זענען אוועק, עס איז חנק, אשת איש איז בחנק, סאו עניוועי, איך וויל דער עולם זאל זיך איינהאלטן אין דעם שבת נחמו פון די אלע שלעכטע זאכן וואס מען פלעגט טון ביז יעצט, און מען זאל מיר האפן אז דער אייבישטער וועט אונז טרייסטן און וועט אונז ברענגען דעם גואל צדק זייער שנעל במהרה בימינו אמן. יעצט וויל איך זאגן אפאר ווערטער אויף די סדרה פון די וואך, די וואך גייט ואתחנן, מען זעט ווי גרויס דער כח התפילה איז, משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן, און טאמער ער וואלט ווען געבעטן נאך איין תפילה וואלט ער ווען געקענט אריינגיין, איז דאס איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן, מענטשן זענען אסאך מאל אביסל נעגלידזשענט אין בעטן דעם אייבערשטן, און דאס איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן, יעדע זאך דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, ס'שטייט ביי יוסף הצדיק, ער באדינט זיין הער פוטיפר, ער האט געהאלטן אין איין זאגן און רעדן רעדן, פרעגט אים אמאל דער הער וואס רעדסטו, זאגט ער איך זאג א תפילה צום אייבערשטן, אמאל האט א מענטש ליב די קאווע זאל זיין ווארעמער, און אמאל האט א מענטש ליב ס'זאל זיין קילער. בעט איך דעם אייבערשטן ס'זאל זיין לויט דיין גוסט, און יעדע קלייניקייט וואס א מענטש גייט דורך דארף ער אלץ בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם טו מיר א טובה, העלף מיר איך זאל מצליח זיין, העלף מיר ס'זאל אלעס גיין ווי עס דארף צו זיין, און דאס לערנט מען זיך די וואך פון פרשת ואתחנן. אתחנן איז א מורא'דיגע לימוד השכל אז מען דארף זיך איינרייסן ביים רבונו של עולם, חוץ אז דער אייבערשטער זאגט הער אויס הער אויף צו בעטן. דעמאלטס האט משה רבינו געמוזט אויפהערן, אבער ווען נישט וואלט ער עס געקענט פועל'ן. יעצט, עס שטייט אין מדרש אין קפיטל ג' פסוק כ"ג, ואתחנן אל ה', אמר ר' חמא בר חנינא, ר' חמא בר חנינא זאגט, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, אז א מענטש זעט ער האט געדאוונט און ער איז נישט גענטפערט געווארן, יחזור ויתפלל, שנאמר קוה אל ה' חזק ואמץ לבך וקוה אל ה', דאס שטייט אין תהלים קפיטל כ"ז, לערנען אונז דא די חזל אז אין מושג של ייאוש בעולם כלל, ס'נישט דא אזא מין זאך מיר כ'האב מיך מייאש געוען אלא יתפלל שוב ושוב עד שתענה בקשתו. יעצט די מדרש זאגט אויכעט אין דברים רבה ב' קפיטל י"ג, שערי תפילה אינם ננעלים לעולם, שערי תפילה שפארט דער אייבערשטער קיינמאל נישט צו. יש תפילה שנענית לארבעים יום, ס'איז דא א תפילה וואס דער אייבערשטער ענטפערט צו פערציג טאג, ממי אתה למד פון וועם לערנסט דו דאס ממשה דכתיב ואתנפל לפני השם ארבעים יום, ויש תפילה ס'איז דא א תפילה שנענית וואס ס'ווערט געענפערט לעשרים יום צו צוואנציג טאג, ממי אתה למד פון וועם לערנסטו עס אראפ מדניאל דכתיב לחם חמודות לא אכלתי עד מלאות שלושה שבועים ימים ביז ס'איז געווען דריי וואכן.

ויש תפילה שנענית לעונה אחת, ס'דויערט א עונה, א עונה איז א האלבע טאג אדער א ס'הייסט די א טאג ווערט איינגעטיילט אויף צוויי עונות, סאו דאס איז אין א האלבן טאג, ממי אתה למד? פון וועם לערנסטו דאס ארויס? מדוד דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון, ויש תפילה שעד שלא יתפלל אדם מפיו הוא נענה, שנאמר אפאר ער האט נאך א טשענס מתפלל זיין ענטפערט אים שוין דער אייבערשטער. נאמר וואס ס'שטייט והיה טרם יקראו ואני אענה, אמר רב חייא רבא כתיב ס'שטייט קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' הוי מתפלל וחוזר מתפלל ויש שעה שיתן לך ס'עט קומען א צייט ווען דער אייבערשטער העט עס דיר געבן לערנט אונז דא די חז"ל אדם שמתפלל וחוזר מתפלל עוד א מענטש וואס ער דאווענט און ער דאווענט נאכאמאל ועדיין לא נושע און נישט געהאלפן געווארן אל יפול ברוחו, זאל ער נישט פאלן מיט זיין גייסט, אלא ידע שעדיין לא הגיע למספר התפילות שצריך לבקש על דבר זה. ער איז נאר נאך נישט אנגעקומען אין די נאמבער תפילות וואס ער דארף אויף דעם בעטן, וועגן דעם זאל ער נאכאמאל מתפלל און נאכאמאל מתפלל זיין, אזוי ווי אונז געפינען מיר ביי משה רבינו, וואס ער האט מתפלל געווען פינף הונדערט און פופצן תפילות אזויפיל פאר די מנין ואתחנן, כדי ער זאל קענען אריינגיין אין ארץ ישראל. די גמרא זאגט ווען ער זאגט ווען נאך איין תפילה וואלט ער גראד געהאלפן געווארן, אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געזאגט אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, קומט אויס אז ס'האט געהאט א סכום פון תפילות וואס נאכדעם וואלט עס ווען געהאלפן, און דאס איז א גרויסער חיזוק פאר די אלע וואס זיי האפן צו א געוויסע ישועה, איינער האט נישט קינדער, איינער האט נישט פרנסה, איינער זוכט א שידוך, איינער האט א קראנקע אין די משפחה. און זיי האבן אסאך געבעטן דעם אייבערשטן און זענען נישט געהאלפן געווארן, מיינען זיי חלילה אז דער אייבערשטער האט זיי נישט אויסגעהערט, דער אייבערשטער האט זיי אויסגעהערט, נאר ס'פעלט נאך אויס געוויסע תפילות ביז דער אייבערשטער וועט זיי העלפן און זיי וועלן געהאלפן ווערן. איז דאס איז דער מדרש הוי מתפלל וחוזר מתפלל, נאכאמאל דאווענען און נאכאמאל, יש שעה שיתנו לך, עס וועט קומען א צייט ווען דער אייבערשטער וועט עס דיר געבן, אזוי זאגט דער מדרש. יעצט, א מענטש. זאל קיינמאל נישט זאגן, אפשר בין איך נישט גענוג ווערט אז דער אייבערשטער זאל אויסהערן מיינע תפילות, איז דאס זאל ער אויך קיינמאל נישט זאגן, ווייל די תפילות איז אזוי, די כח פון תפילה איז אזוי שטארק, אפילו ווען איינער איז נישט ראוי. אין ספר חסידים אין אות ק"ל שטייט אזוי, יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, ס'איז דא א מענטש וואס ער איז נישט ווערט אז דער אייבערשטער זאל אננעמען זיין תפילה, אלא נאר בעבור תוקף תחינות ודמעות עיניו ווייל ער טוט כסדר בעטן און ער וויינט, אשר תמיד בוכה ומתחנן ווייל ער האלט אין איין בעטן, אף על פי שאין בידו זכות, כאטשיג ער האט נישט קיין זכות, ואין בידו מעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו, נעמט דער אייבערשטער אן זיין תפילה ועושה חפצו און ער טוט וואס ער וויל, וואס ער בעט. און אזוי שטייט אויך אין תנא דבי אליהו זוטא. פרק פ ו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ווייל משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אים אויסזאגן זיינע מידות, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, אין אתה יכול לעמוד על מידותי, איך קען דיר דאס נישט אויסזאגן, אלא הריני מודיעך מקצת מידותי, אביסל וועל איך דיר יא זאגן, כשאני רואה בני אדם, ווען איך זע א מענטש אף על פי שאין בהם תהילה ושבח של תורה ומעשים טובים, זיי האבן נישט אין זיך קיין טראפ לויב, זיי זאגן פאר מיר נישט קיין לויב און זיי האבן נישט קיין. תורה און מעשים טובים, לא במעשי ידיהם, נישט מיט זייערע הענט, ולא במעשי אבותיהם, נישט מיט זייערע עלטערן, אלא רק בשביל שהן עומדים ומודים, זיי שטעלן זיך אויף און זיי בוקן זיך, ומברכין און זיי בענטשן, ומשבחין און זיי לויבן, ומרבין בתחנונים לפני, זיי האבן נישט קיין שום מצוות, נישט קיין תורה, נישט קיין מעשים טובים, נישט קיין זכות אבות, אני נזקק להם. בין איך צוגעבינדן צו זיי, וכופל להם מזונותיהם, און איך טו זיי פארדאפלען די מזונות, שנאמר ווי ס'שטייט, פנה קער דיך צו אל תפילת הערער, צו די נאקעטע תפילה, ערער מיינט מען א בוים אין די מדבר וואס האט נישט קיין שום לחלוחית, ולא בזה את תפילתם, און פארשעם נישט זייער תפילה, אזוי זאגט דער תנא דבי אליהו אין אליהו זוטא פ ו. יעצט, די גמרא, דער זוהר ברענגט א מעשה, ס'איז געווען.
רבי יוסי פון פקיעין. דו ווייסט אלע פקיעין די שטאט ווי רבי שמעון איז דארטן געווען, ברענגט ער א מורא'דיגע מעשה, זיין מאמע איז עפעס אוועק אפאר וואכן פריער און ס'איז געבליבן א קליינע יתומ'ל מיט א יסומה, ער מיט זיין שוועסטער, האט ער אנגעהויבן זייער צו וויינען, און ער זאגט רבונו של עולם אויף וועם לאזטו, אויף וועם מיר אונז. עטס לאזט אונז איבער דערווייל האבן שוין אלע תלמידי חכמים געהערט אז רבי יוסי פון פקיעין איז געשטארבן, זענען זיי אלע געקומען, זיי האבן געוואלט מנחם אבל זיין דעם זון, און זיי האבן אנגעהויבן, זיי האבן אים געוואלט טרייסטן, האט ער אנגעהויבן צו שרייען איך וויל נישט קיינער זאל מיר נישט געבן קיין טרייסטן, און ער דרייט זיך אויס צום טאטן. און ער זאגט רבונו של עולם ס'שטייט אז מ'טאר נישט הרג'נען אותו ואת בנו ביום אחד, האט דאס צוגענומען מיין טאטן און א וואך צוריק די מאמען און אונז זעמיר געבליבן די צוויי יתומים און ווען אונז זיין טויט בעט איך דיך רבונו של עולם שענק נאך אפאר יאר פאר מיין טאטע זאל אונז קענען אויפברענגען. בקיצור איז אראפגעקומען א פייער פון הימל און ס'האט אפגעטיילט די מיטה פון ר' יוסי. און רבי יוסי האט זיך אויפגעשטעלט, דאס קינד מיט זיינע תפילות האט מחיה מתים געווען דעם טאטן, ער האט זיך אויפגעשטעלט און דער אייבערשטער האט אים געגעבן נאך צוויי און צוואַנציק יאר צו לעבן, דאס איז דער כח התפילה. יעצט, פארוואס האט ער נישט געוואלט אז מען זאל אים טרייסטן? פארוואס האט ער געשריגן פאר די תלמידי חכמים, גייטס אוועק, איך וויל נישט מען זאל מיך טרייסטן, ווייל ווען זיי טרייסטן אים שוין וואלט ער נישט געקענט מיט אזא צעבראכן הארץ בעטן דעם אייבערשטן, זיי האבן דאך אים שוין געטרייסט, זיי האבן אים שוין געגעבן חיזוק.

איך האב נאך געקענט. ער געווען פון די תלמידים פון חפץ חיים. דערציילט ער אז איינמאל איז געקומען א איד צום חפץ חיים אין שטוב ער דארף א ישועה. וויל די רבי זאל מתפלל זיין. פרעגט ער אים, און דו האסט שוין מתפלל געווען? זאגט ער, יא זיכער, אבער דער אייבערשטער ענטפערט מיך נישט. זאגט ער, גיי ברענג מיר דיין תהילים'ל אין וואו דו האסט געזאגט די תהילים. גייט ער און ער ברענגט אים צוריק א שיינעם תהילים'ל. זאגט אים דער חפץ חיים, יעצט וועל איך דיר ווייזן ווי אזוי מען דארף מתפלל זיין, און האט ארויסגענומען די תהילים וואס זיין מאמע פלעגט דאווענען, ס'איז געווען נאס דורך און דורך, ס'הייסט ס'איז שוין געווען אויסגעטריקנט אבער ס'איז געווען דורכגעווייקט מיט טרערן, האט דער חפץ חיים געזאגט, זעסט דעם תהילימ'ל, אין דעם האט מיין מאמע געדאווענט, זעסט, אזוי דארף אויסזען א תהילימ'ל וואס מען דאווענט. מיר דערציילט א איד וואס ער האט נאך געזען נאך דעם ספר ראשית חכמה, דער הייליגער דברי חיים פלעגט אפרעכטן תיקון חצות בדמעות, און ער פלעגט זיך ברענען די הענט, אויף א לעכט זיך ברענען די הענט, און עס האט אנגעהויבן שטארק וויי צו טון, האט ער געקלאפט אויף דעם ראשית חכמה, געקלאפט דערויף, האט דער איד געזאגט, ער האט נאך געזען די פארברענטע פינגער פון דעם דברי חיים וואס זיי האבן געקלאפט, מ'האט געזען אויפ'ן פאפיר פונעם הייליגן ספר ראשית חכמה, אזוי האט ער תשובה געטון און געבעטן דעם אייבערשטן. יעצט דוד המלך זאגט אז יעדע זאך וואס א מענטש דארף האבן זאל ער בעטן דעם אייבערשטן, אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי, אז א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן אזוי ווי א קינד וואס ס'בעט פון די מאמע נאך און נאך און נאך, איז געווענטליך ווען מ'בעט פון א מענטש נאך און נאך פון א בשר ודם ווערט ער אמאל אויפגערעגט אדער ער קען נישט געבן, א מאמע וועט קיינמאל נישט זיין אויפגערעגט אויף א קינד אדרבה זי וויל אים געבן, די זעלבע זאל מען וויסן דער אייבערשטער. דער אייבערשטער איז אזוי ווי א מאמע וואס זי געבט צו זייגן פאר א קינד וואס ווי מער ס'וועט בעטן נישט נאר מ'וועט אים געבן נאר ער וועט הנאה האבן אז מען האט געבעטן פון אים די זעלבע האט דער אייבערשטער הנאה אז אידן בעטן מוז איך אייך דערציילן אז דער קאטשינער רב פלעגט אריין קומען אין בית מדרש און ער פלעגט צוגיין צום ארון קודש און האט זיך אויסגערעדט אלע זיינע פרטיות'דיגע און זיינע כלליות'דיגע פראבלעמען און די משפחה פראבלעמען אזוי ווי א מענטש וואס רעדט צו א חבר. און דאס הייסט אמת'דיג געבעטן. און אזוי פלעגט ער אינמיטן אויך זאגן זאלסט שיקן א רפואה שלמה פאר דעם און פאר יענעם און אויף די צרה און אויף יענע צרה, דאס איז עס כגמול עלי אמו, אזוי ווי א קינד וואס עס זייגט בעט פון די מאמען געב מיר מאמע, און די מאמע פרייט זיך אים צו געבן. שוין זאל דער אייבערשטער העלפן. נו זאלן מיר אנהייבן צו רעדן צום אייבערשטן אזוי ווי הרב נחמן פון ברסלב זאגט, רעדן אזוי ווי מען רעדט א איש אל רעהו, דער אייבערשטער זאל העלפן דעמאלט זאלן מיר באקומען אלעס וואס מען ברויך נאר מיט משיח צדקנו, אמן, א גוטן שבת.